א גוטן ערב שבת קודש פרשת בהר, און אין ארץ ישראל איז בחוקותי, ס'איז א טאג נאך לג בעומר. קודם האב איך געוואלט רעדן אביסל פון מיין פעטער רבי יודל אברהם העבער, רבי יודל אברהם העבער איז מיין טאטנ'ס א ברודער, מיין טאטע לעבט שוין נישט פינף יאר, יעצט איז אוועק זיין ברודער רבי יודל העבער, ס'איז נאך געבליבן אין די משפחה נאך איינע, מיין טאטנ'ס א שוועסטער, און רבי יודל העבער'ס א שוועסטער וואס זי הייסט. מיסיס פערל פרידמאן, איר מאן איז נעבעך אוועק אפאר חדשים צוריק, ר' שייע פרידמאן, איז זיין טאטע איז געווען א דיין אין יעריטאז, עניוועי, כ'האב געוואלט רעדן אביסל פונעם צדקות פון מיין פעטער, פארוואס? ווייל ס'דא, דער שולחן ערוך איז איינגעטיילט אויף פיר זאכן, ס'איז איינגעטיילט אויף. אורח חיים, דאס איז דער וועג וויאזוי א מענטש דארף לעבן, נאכדעם איז איינגעטיילט יורה דעה, דאס איז רבנים, דאס איז שוין בשר בחלב און אנדערע זאכן, אויך וואס יעדער מענטש דארף וויסן יעדן טאג, אבער עס איז מען נישט מחייב יעדן מענטש, ווייל נישט יעדער האט א שאלה פון בשר בחלב. כ'האב געפרעגט אמאל א רב צו ס'איז דא היינט שאלות אין בשר בחלב, זאגט ער בכלל נישט. א מענטש האט א לעפל, ס'איז אריינגעלייגט אינעם טאפ, כאפט ער אן דעם טאפ מיטן לעפל און ווארפט עס אוועק, ס'איז אים גרינגער ווי ער זאל דארפן זיך משוגע מאכן מיטן רב. איז היינט ס'קיין עין הרע פרנסות זענען געווארן אסאך בעסער ווי אין דער אלטער היים, און שוין. נאכדעם איז דא חושן משפט, וואס איז בין אדם לחבירו, געלט, וואס האט צו טון מיט געלט? יעצט, וואס איז דער פשט אז דער אייבערשטער האט אנגעהויבן ממחרת יום הכיפורים האט ער אנגעהויבן וועגן געלט?

איז דא זייער א שיינער הייליגער טייטש פונעם ויגד יעקב, דער ויגד יעקב געווען דער רב אין פאפא, און ווען א איד איז געקומען, עפעס א שאלה, לאמיר זאגן א הינדל, די קאץ איז אריין געשפרינגען אין דעם בול פען פון די פון די הינדלעך, איז פאפא רב האט אים נישט נאר געפסקנט דאס, ער האט אים אויך געפרעגט. וואס איז מיט שמירת שבת? איר ווייסט אז מען טאר נישט ארויף לייגן קאכן שבת, און ער האט אים אנגעהויבן אויסצורעכענען גאנץ הלכות שבת, האט די פאפא רב דער ויגד יעקב מסביר געווען אז ווען א איד קומט פרעגן א שאלה פון א רב האט אים דער אייבערשטער אריינגעשיקט צום רב אין הויז און ער דארף עפעס רעדן מיט דעם איד,

איז במילא שיקט מען אים צו צום רב דארף די רב האבן שכל אים אויסצופרעגן פלעגט אזוי איידל זאגן און וויאזוי איז ענין שבת צינדען זי חנוכה שבת לעכט חנוכה צינדען זי חנוכה לעכט עסן זי אין די סוכה האט אזוי דעם איד דורך גענומען דורך און דורך שיין איידלערהייט האט ער מיט דעם געטייטשט והזהרתה אתהם את החוקים ואת התורות והודעת להם. דו זאלסט זיי מודיע זיין, זאלסט זיי אויספרעגן וואו מען האלט, און זאלסט זיי מודיע זיין את הדרך ילכו בה, ער קומט דיך אפילו נישט פרעגן אויף וואס דו זאגסט אים, און דאס זאלסטו וויסן שיקט אים דער אייבערשטער צו, און ואת המעשה אשר יעשון, דאס איז דער פסוק אין פרשת יתרו. יעצט דעם נעקסטן טאג ממחרת יום הכיפורים איז מען געווען ביזי מיט געלט א נעכטיגן טאג. דער אייבערשטער האט געמאכט אז יעדער איד זאל מוזן צוקומען צו משה רבינו אדער צו די שרי אלפים, צו די שרי מאות, צו די שרי חמשים, צו די שרי עשרות, כדי אז מען זאל קענען אריינלייכטן אין די אידישע קינדער דעם אייבערשטנ'ס תורה. ס'איז געווען יעצט קבלת התורה ממחרת יום הכיפורים, און ס'איז געווען אז דער אייבערשטער האט געזאגט סלחתי כדבריך. אבער מען מוז דאך לערנען דעם עולם טאג אים צו בויען א משכן, משכן די בניית המשכן איז נישט דוחה שבת, די קרבנות אין משכן און אין בית המקדש איז יא דוחה שבת, אלעס מוז מען לערנען, דאס איז די רצון פונעם הייליגן באשעפער. יעצט פארוואס האט מען גראד אנגעהויבן ממחרת יום הכיפורים האט מען אנגעהויבן צו לערנען די אלע זאכן, איז זייער פשוט, ווייל בדרך כלל אין חלק אורח חיים וואס יעדער ווייסט האט א ידיעה דערין, מען זעט וויאזוי דער טאטע פירט זיך, אין יורה דעה איז אויכעט מען זעט וויאזוי די מאמע פירט זיך, עס האט אויסגעמישט א לעפל אהער אהין, אבן עזר ווייסט כמעט קיינער נישט אין דער אלטע היים זיכער נישט געווען, די עם הארצים האבן נישט געוויסט פונקטליך ווי מען מוז אנקומען צו א רב, ס'איז דא אבער איין זאך וואס איז געווען וויכטיג יעדן טאג און פונקט אזוי וויכטיג ווי צו לערנען. אורח חיים, און דאס איז חושן משפט, ווען א איד גייט ארויס און ער מאכט ביזנעס, יעדע מינוט האט ער א פראבלעם מיט הלכה, למשל איך בין געווען אן אקאונטענט אלע יארן, איך פלעג אייביג זאגן, מענטשן פלעגן אויפשרייבן אויף די אינוואויס, טו טען נעט טוירטי, דאס איז געהעריג ריבית, טו טען מיינט אז דו באצאלסט ביז צען טאג קענסטו אראפנעמען צוויי פראצענט, און אז טאמער דו באצאלסט ביז דרייסיג טאג מוזטו באצאלן די פולע אינוואויס, סאו די טו טען איז געהעריג ריבית, כ'פלעג אייביג זאגן די אלע אידן ווייסטו וואס יעדער גייט געבראכן, יעדער איז עובר אויף ריבית און קיינער ווייסט אפילו נישט, רוב מענטשן האבן אפילו נישט געוויסט וואס זיי טוען, דעט דער דואינג סאמטינג ראנג, קרעדיט קארדס, מ'בארגט די קרעדיט קארדס, איך האב א קרעדיט קארד. כ'בין געווען יעצט אין ארץ ישראל פינף חדשים, האב איך א קרעדיט קארד, וואס די קרעדיט קארד קיינמאל באונסט גארנישט, כ'מיין ס'האט אנלימיטעד, כ'ווייס אפילו אליין נישט וויפיל ס'האלט שוין היינט, בין איך געווען אין ארץ ישראל, געפארן מאכן א מקווה, כ'האב דארט איינגעקויפט אויכעט, כ'האב געקויפט פאר די מקווה זאכן, כ'האב כ'האב צוגעשטעלט א מקווה אזוי ווי ס'דארף צו זיין, איך האב נישט געוואוסט ווייל איך באקום דאך נישט די בילס, די בילס קומען דאך אריין אויף ניו יארק, האב איך באמערקט אז משך די. פינף חדשים וואס איך בין דארט געווען איז אריינגעקומען אויפן קרעדיט קארד א קיימא לן פון טויזענט דאלער, ס'איז צוויי הונדערט דאלער א חודש, וואס איז דאס? זאל איך ענק מסביר זיין? אין די הלכה איז דאס נישט קיין ריבית, די באנק נעמט נאר א סערוויס טשארדזש ווייל זיי באונסן נישט אווערדרעפטס, אבער דאס איז נישט קיין. ריבית, כ'האב עס דורכגעשמועסט אמאל מיט די באנק, זיי האבן געזאגט ס'איז נישט אלס אינטערעסט וועסט באמערקן אז יעדעס מאל דו האסט נישט געהאט דעמאלטס גענוג פאנדס און אונז האמיר עס באצאלט, און נישט קיין חילוק צו דו האסט געקויפט א סענדוויטש פאר דרײַ דאלער האט עס דיך געקאסט איבער פֿופֿציק דאלער, און ס'איז נישט קיין חילוק צו דו האסט געקויפט א זאך וואס דאס איז געווען הונדערט דאלער האט דיך עס געקאסט די זעלבע פֿופֿציק דאלער, דאס איז נישט אינטערעסט אויפן געלט, דאס איז וואט ווי קאל. סערוויס טשארדזש. טשא, איך לכשלעצמי בין נישט געגאנגען נעמען די פאר דאלער, ווייל די לעצטע זאך דארף איך נאך האבן אז איך בוי א מקווה מיט ריבית דאורייתא. כ'האב אבער נאכנישט דעם רב וואס ער קען נעמען דעם אחריות און זאגן זאלסט וויסן קענסט עס רואיג נוצן ווייל ס'האט גארנישט צו טון מיט אינטערעסט, נישט דאס מיינט דער אייבישטער. כ'האב געפרעגט אסאך רבנים נישט יעצט, דאס האלט איך שוין אן יארן, קיינער ווייסט נישט על בוריו צו דאס איז אינטערעסט, צו דאס איז סתם א סערוויס טשארדזש און מ'מעג עס נעמען. איז במילא איז שב ואל תעשה עדיף, אבער ס'וואלט געווען גוט אז איינער זאל דאס מברר זיין, ווייל ס'איז דא אזאלעכע זאכן אין די בענק יעדן טאג נייע זאכן וואס איז ממש ס'איז מ'דארף וויסן וואס מ'טוט און ווי מ'האלט און אויף וועלכן ליניער מ'גייט, נאכדעם איז דא נאך א זאך, ר' לעיזער שלמה שיק דער מהרא"ש האט מיר געוויזן אז ער האט געהאט אזאלעכע טרענספערס, עטס געדענקט מיט די באסעס אז מ'פלעג פארן אז עטס האטס געדארפט גיין פון דעם באס אויף דעם, האט מען דיר געגעבן אזא טרענספער. פלעגן זאגן די דרייווערס אסאך טרענספערס. כ'בין געווען אמאל ביי אים אין שטוב אין די לייבערי זיינע, און ער האט געהאט טויזענטער טרענספערס אריינגעשטעלט אין ספרים, און ער האט געזען א אינטערעסאנטע זאך האט ער אריינגעשטעלט א טרענספער, און ער האט עס געהאלטן. פרעג איך אים, הרב מהרא"ש רבי אליעזר שלמה, וואס זענען די טרענספערס? זאגט ער, לאמיך דיר זאגן, ווען איך האב חתונה געהאט, האב איך גענומען רענט פאר ניינטי פייוו דאלערס אין בארא פארק, א הויז, אן אפארטמענט, איך האב דאך אבער נישט געהאט צו באצאלן, פון ווי קומט מיר אריין ניינטי פייוו דאלערס, האב איך דאך געהאלטן איך בין אן ארעמאן פונקט ווי יעדער וואס האט נישט צו באצאלן, בין איך געגאנגען נאך געלט, פאר וועם? פאר מיר, איך פלעג גיין אין קווינס, דארט ווי מען קען מיך נישט, איך האב געקענט די אידישע געגנט, איך האב אריינגעקלאפט פון טיר צו טיר, און ווי נישט וואס, יעדן טאג האב איך געמאכט צוואנציג דרייסיג דאלער. וואס דעמאלטס איז געווען אסאך געלט, ווייל פאר דרייסיג דאלאר אז ער איז געגאנגען דריי טאג האט ער געהאט צו באצאלן דעם רענט, און נאך האט ער געהאט צו באצאלן דאס עסן פאר די קינדער. פלעגט ער אלץ זאגן, ווען א מענטש גייט און ער בארגט געלט און ער האט נישט קיין חשבון פון וואו צו באצאלן דאס געלט, זאלט איר וויסן איז ער א גנב. דעטס איט. ער קומט אן מיט תורה און דער דער אייבישטער מיט די גאנצע ניין יארדס, ער איז אן עמטליכער גנב. אונז האמיר געהאט רעבעס וואס אונז האמיר זיי געקענט, גנבים גזלנים פון די ערשטע קלאס. מען האט גענומען א אינגערמאן, מען האט אים געזאגט, אנטשולדיגט, האסט יעצט חתונה געהאט, וועסט געבן פארן רעבן דעם חתונה געלט, און צוביסלעך וועט מען דיר עס באצאלן, מען האט עס קיינמאל נישט באצאלט פאר קיינעם, האסט נישט געקענט אפילו גיין בעטן דעם חוב, דאס איז געווען מיט א קנוניא געמאכט, דער רבי האט גענומען דאס געלט און אן אנדערער האט צוגעשטעלט דעם מענטש צום רעבן, און ממילא איז נישט געווען צו וועמען צו רעדן, בכלל צו קיין רעבעס האסטו קיינמאל נישט געקענט רעדן פון קיין געלט, זיי זענען געווען די גרעסטע גנבים, און אזוי האט אנגעהאלטן דא אלע יארן, עד כדי כך אז ס'איז געקומען א. ענין וואס מען האט נישט געטארט רעדן פונעם סאבדזשעקט פון ערליך געלט, ווייל ס'איז קיינער נישט געווען וואס האט געהאט ערליך געלט, נאובאדי, נאובאדי! דער סיגוטער האט נישט געהאט ערליך געלט ווייל ער האט געגעבן אויף מיל מארט און וויילער'ס טריפות א הכשר, און די אנדערע רעבעס האבן נישט געהאט קיין ערליך געלט ווייל זיי האבן געבארגט און נישט באצאלט. ס'דא א איד וואס האט זיך געבויעט א הויז אין בארא פארק מען רופט עס די ווייט האוז, ער האט אפגע'גנב'עט פון מענטשן געלט, ער האט געבארגט, ער האט געזאגט נעם ארויס א מארגעטש אויף דיין הויז, אפגע'גנב'עט און קיינמאל נישט באצאלט.

ער לעבט שוין נישט, מען פארציילט אזוי. דער רבי איז דעמאלטס געווען ביזי בויען ייטב לב אין ירושלים, און ער האט געדארפט האבן דרייסיג טויזנט דאלער, האט ער גענומען פון פון אמעריקאנער מוסדות די צדקה געלט, זיי האבן געהאט א סורפלוס, און ער האט גענומען און ער האט עס געבארגט. נו, דער עולם האט אים געזאגט, יא, ער זאל בארגן, בארגן, בארגן. האט ער אבער געפרעגט, וואס גייט זיין, איך וועל נישט האבן צו באצאלן? האט מען געזאגט דעם רעבן וואס מאכסט דיך נאריש האסט א שיינעם הויף א גרויסן הויף וויאזוי קען זיין א מציאות אז די רבי זאל נישט האבן צו באצאלן אזא מציאות איז נישט דא זאגט ער איך קען שטארבן איך וועל שטארבן קיינער וועט נישט וויסן און קיינער וועט נישט אנערן די טשעקס צו די נאוטס האט מען געזאגט פארן רעבן אויב דאס איז דיין גאנצער פראבלעם אז דו וועסט שטארבן אויף דעם דארפסט דיך נישט זארגן נישטא אזא זאך וואס דאס הייסט לייף אינשורענס זאל די רבי מאכן ער זאל נעמען א לאון פון דרייסיג טויזענט דאלער פון די ישיבה צו פון די מוסדות דא, און די לייף אינשורענס, מען וועט באצאלן לייף אינשורענס, און אז די רבי וועט חלילה שטארבן, איז די פראסידס וועט גיין פארן חוב. ס'האט דעם רעבן זייער געפאלן, און ער האט שוין גערופן א לייף אינשורענס מען, אז ער זאל אים מאכן די לייף אינשורענס, נישט ווייל ער האט געברויכט פאר זיך דעם לייף אינשורענס, ער האט געוואוסט אז ער גייט בארגן פון צדקה, און אז ס'וועט נישט זיין פון וואו צו באצאלן, איז ער א גנב, א איינפאכער גנב, און דאס האט ער נישט געוואלט זיין. און דאס איז די זאך וואס אונז ווייסן מיר. ש. אונז לעבן מיט דעם רעבן ער איז געווען א קנאי ציונים ימח שמם שמם ימח ימח שמך זאלסט גיין קראכן רבי עקיבא זאגט שינני מדותיי לערן מיינע מידות איך האב קיינמאל נישט גענומען געלט כאטשיג ער איז געווען באלעבאס אויף מיליאנען דאלער ער האט נישט געבארגט ווייל ער האט מורא געהאט ער קען געבן א כאפ א שטארב אפ און ס'וועט נישט זיין ווער ס'זאל באצאלן און זעט אויס זיינע מענטשן האט ער שוין גוט געקענט זיינע שקצים ארום און ארום ער האט געקענט דעם היכן יהרג זה חי. ווען ער האט געקענט די רעבעצן, ער האט געוויסט קיינער האט נישט באצאלט, האט ער געזאגט אדער קען איך נישט נעמען דעם לאון אדער איך מוז מאכן זיכער אז ס'ווערט באצאלט. און אזוי איז געווען די רבי מיט געלט מורא'דיג אן אויסגעהאלטענער מענטש. ווער ס'ווייסט, איך גיי ענק דערציילן א סוד, ווען די רבי איז נעבעך זייער קראנק געווען, פלעגט ער נעמען געלט, קוויטלעך מיט געלט, פלעגט ער אסאך מאל וויינען, נישט איין מאל און נישט צוויי מאל, איך בין א פאפער און א ליגנער, איך קען היינט נישט פועל'ן קיין ישועות, איך בין אליינס קראנק, און מענטשן קומען און מען ברענגט געלט, און מען מיינט אז איך קען פועל'ן א ישועה, האט ער מודיע געווען, איך קען נישט פועל'ן, ווילסט קומען ווילסט מיר געבן געלט געזונטערהייט, אבער דאונט בענק אן איט אז דאס גייט דיר ברענגען עפעס א ישועה. ווייל איך בין חרוב קראנק. ער האט אפן געזאגט ווי ער האלט. נישט געווען קיין בלאפער, איז געווען זייער אן ערנסטער מענטש אין די זאכן. בין איך מורא'דיג מכיר ערך דעם רעבן. דעם מלחמה ציונות פיטשוינות בידזשוינות ער איז געקומען ירושלים רב און ער האט געמוזט אנהאלטן דעם טרעדישן, ביי מיר איז דאס נישט קיין גרויסע זאך ער האט זיך געשלאגן מיט ציונות. די גרויסע זאך וואס איז יא דא פונעם רעבן איז אז ער איז געווען אויסגעהאלטן מיט געלט בין אדם לחבירו. און דאס האבן אונז פארגעסן מקבל צו זיין פון דעם איד. ס'איז דא נאך כמה וכמה מעשות, ס'איז נישט צום גלייבן וויאזוי די רבי האט אבאכט געגעבן אויף יעדן דאלער, און ער האט אבאכט געגעבן אויף זיינע מוסדות צו מ'מעג נוצן פאר דעם, צו מ'טאר נישט נוצן פאר דעם דאס געלט. כ'מיין נישט וועגן ציונות מיט די זאכן, איך רעד וועגן צו ווען דער איד גיט צו צדקה איז האט ער דאס אויך אינזין, און אזוי ווייטער, ס'איז אויך געווען א צייט, וואס איך געדענק עס, אין סענדז סטריט, וואס טייערע בחורים זענען נכשל געווארן מיט צדקה, פלעגן קומען ארץ ישראל'דיגע אידן, און זיי פלעגן באלאקעווען די ישיבה, אה, איר ווייסט ניט, איך האב א טאכטער מיט א יוכטער מיט א שמוכטער. איך מוז האבן דרייסיג טויזנט דאלער יעצט, ווען זיי פלעגן קומען צו מיין טיש פלעג איך זיי זאגן, אוי כאניש געוויסט איר האט א טאכטער, ווען איך ווייס ווען וואלט איך געבעטן א שדכן זאל אנטראגן פאר מיר אייער טאכטער פאר א שידוך, אוי איר האט יא א טאכטער? אה כאניש געוויסט, איך פלעג מאכן ליצה ליצנות פון די חברה, כ'האב געזאגט איר האט א טאכטער? איך זוך א טאכטער חתונה צו האבן מיט, ביי מיר האבן זיי זיך געטראפן מפתח. אבער ס'געווען זאלכע משוגענע בחורים, וואס מען פלעגט זיי איינרעדן, ס'איז נאך דא די צדקת ארץ ישראל, ס'איז א גרויסע זאך, די תניא איז מסביר אז די צ דורך די צדקה גייט די תפילה ארויף אויף ארץ ישראל, אונז ווייסן מיר אבער ביי פורים שטייט אז מען זאל געבן די מחצית השקל פאר פורים, זאגט קלאר דער מגן אברהם, ער ברענגט צו פונעם של"ה א דבר שבחוב קען מען נישט געבן, מיט אנדערע ווערטער אז דו האסט צוגעזאגט לאמיר זאגן הונדערט דאלער צדקה, קענסטו פון די הונדערט דאלער נישט געבן פאר דעם. ווייל יענץ א דבר שבחוב, יענץ מוזטו געבן, איז במילא איך האב אייביג געזאגט פאר די חברה, איך האב נישט מיט אים גארנישט, דארפסט חתונה מאכן דיין טאכטער, געזונטערהייט, איך קען דיר געבן א דאלער, און דעטס אבאוט עס פאר וואס איך מעג געבן ווייל איך בין נאך א בחור, איך לעב דאך נאך פון מיין טאטענס חשבון, ביז איין טאג האט די זאך געפלאצט. בחורים פלעגן קומען צו מיר זאגן אז זענען שולדיג צוואנציג און דרייסיג און פערציג טויזנט דאלער צדקה, יעדער איד האט זיך אריינגעלייגט, ר ר ר ר, מען האט נישט געקענט פון די הינט פטור ווערן, איז זענען זיי געבליבן בעלי חובות, און זיי פלעגן מוזן דארפן דאס גיין צאמנעמען, די געלט האבן זיי געמוזט גיין צאמנעמען, נו, אז מען דארף עס גיין צאמנעמען קען מען דאך נישט לערנען, די קאפ איז נישט קלאר, ווי וועל איך גיין, ווען וועל איך גיין, איז בקיצור, איז געווארן אן אומגליק, איך האב דעמאלטס פארציילט פאר ר' נתן יאסעלע וואס דא גייט פאר. די אלע אידן וואס זיי קומען דא אויף אמעריקע נאך געלט האבן איין אדרעס סאטמארע ישיבה און זייער שיין אז די בחורים האבן זיך אונטערגענומען אבער דאס איז נישט ווייל זיי האבן געוואלט דאס איז ווייל די ארץ ישראלדיקע זענען אזאלעכע פגעים רעים אז מען האט נישט געקענט פון זיי פטור ווערן איך בין פון זיי פטור געווארן ווייל איך האב געמאכט ליצי לצנות פון זיי איך האב יעדן געזאגט איך האב נישט געוואוסט איר האט א טאכטער ווען איך ווייס איר האט א טאכטער פאר איך אויף ארץ ישראל זי צו נעמען פארשטייסט דאס וואלט ער נישט געטון די טאכטער וואלט ער דיר נישט געגעבן. נאר דו זאלסט אים העלפן חתונה מאכן זיין טאכטער, איך בין נישט ברוגז אז מען העלפט חתונה מאכן, א בחור קען געבן א דאלער, וויפיל קען א בחור געבן? עניוועי, ס'איז צוגעקומען צום רעבן, הייליגן רעבן איז צוגעקומען די זאך, און די רעבע האט זיך זייער גערעגט, האט די רעבע געזאגט, זאג זיי אין מיין נאמען, אז יעדע נדר וואס א מענטש מאכט גייט על דעת הרב, אזוי שטייט אין שלחן ערוך, איך בין די רב אין די ישיבה און פון דעם בית מדרש, איך בין יעדן עוקר דעם נדר נאך פאר ער האט עס געמאכט, ער דארף אפילו נישט זאגן אז ער האט חרטה, ער האט נישט חרטה, מיט אהער מיט אהין, ער דארף גארנישט זאגן, איך האב עס עוקר געווען מלכתחילה פאר ער האט עס געמאכט, ס'הייסט ווען דער איד וואקט אוועק, וואקט ער אוועק מיט א לאך אינעם זאק, נישט דא קיין נדר, אין כאן לא שמתא ולא ארור ולא נידוי, ס'נישט דא דא גארנישט, און דאס איז געווען א מורא'דיגע ברעיק.

און קיינער איז מער נישט געקומען מוטשען א בחור אין בעדפארד עוועניו, מ'האט געוואוסט ס'איז נישט דא א שום זאך וואס איז מחייב דעם בחור, קען צוזאגן הונדערט טויזנט, פינף הונדערט טויזנט, ער איז נישט מחיוב צו געבן, ווייל זיין ראש ישיבה וואס ער איז דער רב, דער דעת הרב, וואס אויף אים גייען די אלע זאכן, זיין ראש ישיבה האט עס אים מתיר געווען, ער האט עוקר געווען דעם נדר פאר ער האט עס געמאכט, שוין, דאס איז געווען די מעשה, איז צוריק קומען דא צו אונז. האנדלען ערליך איז כמעט נישט דא היינט א חסידות וואס מען קען זאגן אז זיי האבן געהאנדלט ערליך. יעצט אפילו סאטמער היינט למעשה, און אפילו ווען דער רבי האט געלעבט, האט ער פרובירט צו זיין וואס ערליכער ער האט געקענט, אבער עס איז אויך נישט געווען קיין ערליכקייט, עס איז געווען אנדערע מיני גניבות וואס דער רבי האט נישט געוואלט. ס'איז געווען גניבות וואס די רבי האט געהאלטן אז מ'זאל עס נישט טוהן, נעמען פון די רעגירונג מיט אנדערע זאכן, מ'האט אים איינגערעדט אז מ'נעמט נישט, זיי האבן אויך נישט געלעבט ערליך, ערליך האט קיינער נישט געלעבט, אבער ס'איז געווען וואס זיי האבן געלעבט בין אדם לחבירו ערליך, מ'האט געבארגט, מ'האט באצאלט. יעצט ס'איז געווען אמאל א פרשה. ס'איז געווען איינער וואס האט זיך גערופן חוסטער דיין, רב לאנדא. און זיין זון איז דער דיין אין טאהש אין בארא פארק. א וועלטס גנב ער האט אפגעגנבעט יעדן רכוש וואס אידן האבן געהאט, ער האט געוואלט קויפן ריעל עסטעיט, ער האט איינגערעדט ס'וועט ארויף גיין ריעל עסטעיט און מ'זאל אים געבן געלט, ער האט אפגעגנבעט מיליאנען, עניוועי די רבי האט צוזאמגעשטעלט דעמאלטס אלע בעלי חובות און ער האט געזאגט מען מוז מאכן א סעטלמענט, דער איד האט נישט צו באצאלן און שוין, שפעטער איז זיין זון געווארן א דיין אויפן ריכטיגן פלאץ טאהש. דאס איז די ריכטיגע פלאץ פאר נישט באצאלן, פאר אפגנב'ענען לכתחילה פון מענטשן געלט, און ממילא האט ער זוכה געווען, ער איז געווען א גנב, האט ער זוכה געווען אז זיין זון איז געווארן אין טאהש די דיין, עניוועי, למעשה איז אויסער דעם האבן זיי געוואלט צורעדן די גבירים צו לגיונות, איך וויל נישט אריינגיין אין דעם, איך בין געווען א גבאי ביי א גביר וואס האט געגעבן געלט אויף טאהש, זיי האבן מיך אנגעקאלט איך זאל אים אזוי פארקויפן אזוי, זאג איך אים איך, ס'איז דא אן אדווערטייזמענט ווי איינער רייכערט טערעטאן סיגערעטס, און ער האט א בלעק איי, זאגט ער אס טערעטאן סמאוקערס אר רעדער פייט דען סוויטש. איך האב אים געזאגט איך טו נישט די אלע זאכן, ביי מיר וועסטו דאס נישט פועל'ן. האבן זיי אנגעהויבן דארפן מיך ארויסווארפן פון דארט, זיי האבן מיך ארויסגעווארפן און כ'האב מיטגענומען יעדע פעני וואס ער האט געדארפט, צוגעזאגט פאר טאש, אלעס האב איך מיטגענומען. ער האט נישט איבערגעלאזט פאר טאש א נפיחה. ס'געקומען די צוויי ניימאן ברידער, כ'האב זיי געזאגט דאס הייסט דו קומסט אריין דא אין מיין פראפערטי, איך ארבעט מיט דעם איד צען יאר און אלעס, עס דארף גיין א סכום פאר טאהש, פאר ביאן, איך מיין ביי מיר איז ביאן אזוי חשוב ווי טאהש, איך האב אים דאס געזאגט, און וואס מיינסטו האט ער געטון? אז מען איז געגאנגען רעדן אונטער מיין רוקן אז איך בין א גנב און אהער מיט אהין, איז איינער נעבעך גראד אפגעשטארבן און באקומען קענסער און ער איז אפגעשטארבן כאטשיג ער האט געטון פארן גרויסן רעבין גרויסע זאכן, און דער אנדערער איז היינט אן ארעמאן אין מאנסי, מען האט אים צוזאמגעשטעלט געלט פאר זיין זוהן'ס חתונה. דאס איז וואס דא איז אלץ פארגעגאנגען מיט געלט זאכן איז זייער א שווערע זאך, די גמרא זאגט אז טאמער איינער איז יורד אין זיין פרנסה פון א מענטש איז ואת אשת רעהו לא טמא שלא ירד במלאכת חברו, ביים אייבערשטן איז דאס אזוי הארב ווי אן אשת איש, אשת איש וועט ער נישט טוהן אבער יענעמס געלט צו גנב'ענען איז גרינג מיט אלעם, און אזוי זענען אלע חסידות'ער געבויעט, אלע אלע. אלע אלע. ס'איז דא חסידות וואס זענען נישט ממש אזוי געבויעט נאר זיי האבן אידן וואס זענען מחלל שבת בפרהסיא און זיי שטיצן זיי, זיי דארפן נישט זאגן קיין ווארט. אין בני ברק איז דא א איד וואס ער האט געבויעט א ריזיגן בילדינג וואס איינער וואס האט בית זונות אין דייטשלאנד האט ער געאונט אפאר בית זונות און ער האט געברענגט פאר רעבן א גרויס געלט. ס'עפעס געווען א מעשה אז ער האט געהאט א משגיח אין א דייטשע האטעל און בקיצור און ער איז געקומען און געברענגט פארן רעבן אפאר מיליאן דאלער. פארשטייסט וואס דא גייט פאר? דאס אלעס האט מען געמעגט, קיינער האט נישט געזאגט גארנישט, אבער דאס איז נישט אזוי געפערליך, דאס איז נישט אזוי געפערליך, געפערליך איז אז מען האט געקענט בארגן פון מענטשן, זאגן געב מיר דיין גאנצע חתונה געלט ביז אפאר חדשים צו ביז א יאר צוויי העט מען דיר עס באצאלן, מען האט קיינמאל קיינעם נישט באצאלט, מען האט נישט באצאלט. איך בין אמאל געגאנגען בעטן א חוב פון טאהשער רעבן, איך אליינס בין געגאנגען, ער איז מיר שולדיג געווען געלט, בין איך געגאנגען בעטן פון דעם איד א חוב, האבן מיר גענומען, מיר אראפגעפארן אויף מאנטריאל אויף טאהש, איך קום אריין צום טאהשער רעבן, איז געשטאנען ביי די טיר דריי שקצים, דריי מלאכי חבלה, איינער איז געווען יאסל פאשינאווסקי'ס זון דוד, און דער אנדערער איז געווען דער וואס זיין טאטע האט די וויין, דער תירוש שווארץ, און ס'איז געשטאנען דארט א דריטער, און זיי זענען צוגעקומען אז טאמער דו גייסט אריין צום רעבן וועט מען דיך הארגענען, זאג איך פיין איך האב נישט קיין פראבלעם, דאס איז די די וועג וויאזוי מען צאלט א חוב? נאו פראבלעם, איי וואלקט אוועי. מיין שטארקייט איז אייביג געווען איך שלאג מיך נישט, ס'איז דא אן ענין פון השם ילחם לכם ואתם תחרישון, און וואס איז געווען די סוף פון די גאנצע זאך? שפעטער האבן זיי אפגעקאלט, ניין זיי ווילן שוין יא באצאלן, זיי ווילן אהער, וואס האט זיי געמאכט זאלן טוישן זייער מיינונג? איי העוו נאו איידיע, איך האב נאך דעמאלטס נישט געהאט קיין האטליין, איך האב עס נישט ארויפגעלייגט אויפן האטליין, איי העוו נאו איידיע. למעשה האבן זיי אנגעהויבט צו באצאלן. אנגעהויבט. שפעטער איז די רבי געשטארבן און מיילעך האט איבערגענומען, אויף מיילעך'ן האב איך נישט קיין טענות, איך טענה מיילעך טאקע א יורש, ער האט געירשנט, אבער צו דאס וואס א זון איז מחיוב אפצוגעבן משום כבוד אביו, צו דאס הייסט א כפרה צו נישט ווייס איך נישט. כ'האב געהערט אז ר' געצל בערקאוויטש, מ'האט אים געזאגט ס'געווען עפעס איינער האט געהאט עפעס א חלום, אין מאנרא מען האט געוואלט ס'איז איינער געשטארבן האט ער געוואלט אויפהייבן זיין ספיריט און געזאגט ער איז געקומען יענעם אין חלום אז ער איז שולדיג דארט איך ווייס עפעס האט רבי געצל געזאגט ס'קען נישט זיין א אמת'ער חלום ווייל א מענטש דעיס וואס שטייט אז א מענטש מחיוב צוריק צו געבן משום כבוד אביו איך ווייס נישט צו דעיס איז דעיס דעיס איז סתם אזוי אלץ דרך ארץ אבער ס'איז נישט אלץ אלץ הלכה אז א זון זאגט איך וויל נישט אפגעבן מיין טאטענס חוב וואס איז ער מחיוב צו געבן אבער איך האב געטענה'ט צו רבי געצל אבער טאמער האט ער באקומען ירושה איז ער יא מחיוב. יא, דארף מען דאך שוין וויסן וויפיל ירושה און ווען ירושה, ס'איז שוין, ס'הייבט זיך דאך שוין אן. עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג יעצט למעשה די גאנצע זאך. כ'וויל ענק פארציילן, ס'איז געווען הרב שלמה באבובער איז אוועק, ער האט איבערגעלאזט א זון, ער האט געהייסן רבי נפתול'טשע. דער רבי נפתול'טשע איז געווארן רבי, ער איז געווען קראנק, א פארקינסאנס אלעס. געט ער אמאל א פרעג די קהילה, וויפיל געלט איז דא אין די באנק? דעמאלטס איז געווען די פראגרעמס, מ'האט גענומען קאלעדזש פראגרעמס אויף די בחורים'ס חשבון, מ'האט זיך בא'גנב'עט. און די ישיבה האט קאלעקטעד דער אינטרעסט, געהייסן האט זיי וועלן צוריקצאלן, דעי נעווער פעיד בעק, ס'איז אלץ געווען גניבה גזילה פון אלע פלעצער, סאטמאר האט אזוי געלעבט, יעדער האט אזוי געלעבט, איך געב קרעדיט פאר ר' מאטעלען, ער האט געהאט א מענטש וואס האט געפירט זיינע ביכער, ער האט געהייסן, איך געדענק נישט וויאזוי ער האט געהייסן, און ער האט געזאגט פאר ר' מאטעלען, ס'לוינט זיך נישט פאר די פאר דאלער, ס'לוינט זיך נישט מ'מוז דאך געבן פארן בחור אויך. ר' מאטל איז ארויסגעקומען מען זאל עס נישט טון, פארוואס? ער האט געזאגט איך קען נישט זאגן א בחור ער זאל זיך אפהיטן די אויגן פרייטאג צו נאכטס ביים טיש, איך וועל אים זאגן מוסר, און דערווייל איז ער געגאנגען פרייטאג נאכמיטאג און ער האט קאלעקטעד פון א שיקסע דעם טשעק, עס איז געווען דער ר' נפתול'טשע. ער האט געפרעגט דעם אדמיניסטרעיטאר פון די באבובער מסיפתא אז ער האט געהערט אז ס'איז דא אסאך געלט אוועקגעלייגט פון די לאונס פון די קאלעדזש פראגרעמס, האט ער אים געזאגט. ברעג געב עס פאר מיר, איך וועל שוין נעמען קעיר דערפון, און ער האט עס געגעבן פאר די צוויי רעבעס, די זיינע איידעמער, איינער דער שייגעץ רובין וואס האט אונטערגעשריבן קעגן מיר, און איינער וואס ער רופט זיך דער באבובער פארטי פייוו, זיי האבן אויסגעמעלקט גאנץ באבוב, זיי האבן געלעבט אין גניבה גזילה, די הויפט קארטעל פון די קאלאמביען דראג פושערס, איז געפארן מיט אן אייגענעם פליגער, האט מיטגענומען באבובער אינגעלייט, ווייסט וואס דא האט זיך אפגעטון, און אזוי האט מען געבויעט די אלע חסידות'ן. און וועגן דעם האט עס נישט קיין הצלחה נאכדעם. קען זיין ס'האט הצלחה, זיי בויען בנינים, אבער עט די ענד אוו די דעי, די אלע גאפלע חברה זענען דאך זיינע חברה, עס איז דעם פארטי פייווערס. און אזוי זעען אויס אלע רעבעס, און אזוי האט אויסגעזען אלע געלטער. יעדע רעבע קען רעדן פונעם אייבישטן, פונעם בייבישטן און פונעם לייבישטן. פון א ערליכן דאלער קען קיין איין רעבע נישט רעדן. קיינער נישט. עט ליעסט פון וועמען אונז ווייס מיר. די גאנצע עדה החרדית, מיט די אלע חברה. פאלשע געלטער, גע'גנב'עטע געלטער, די שטערן האבן דארטן צוגעהאלפן, ס'איז אלץ גניבה גזילות אויפן העכסטן אופן, און וועגן דעם האט דער עולם נישט קיין הצלחה אין אידישקייט, וועגן דעם איז דא אזויפיל זעלבסטמארד מיט אלע אנדערע זאכן. סאו ווען איינער קוקט צו אזא מין אויפירעכץ, און ער קוקט צו וואס ס'גייט פאר דארט אין טאהש, וויפיל קינדער פאלן אוועק, וויפיל מיידלעך פאלן דארט אוועק, און זיי פאלן אזוי ביטערליך אוועק, דער שוחט האט א זון וואס מ'טרעפט אים אין אלע געי בעטס, א מנוול. ס'איז נישט זיין שולד, ווייל ס'איז געווען דארט אפאר חברה, ס'איז געווען דער ניימאן, דער וואס איז נאך געבליבן לעבן, נישט שלום, נאר עמרם, האט מטמא געווען יעדן, ער האט מטמא געווען פאל, פאל האט מיר געזאגט ער האט אים מטמא געווען, נאכדעם ווי פאל האט חתונה געהאט מיט א גוי'טע, ער זאגט ער פילט נאך אלץ אין די מחילה ווי עמרם שטופט אריין אין אים אין די מקווה, ס'איז געווען א חזיריי, פארוואס? ווייל קודם כל קיינער האט נישט אבאכט געגעבן, און נאכדעם ס'איז דא נאך א זאך וואס דו מוזט פארשטיין אז ס'איז ס'איז נישט קיין ערליך געלט, עניוועי. איז אז די רבי איז געשטארבן, ס'איז געבליבן מיילעך, איז, בעיסיקלי ווייס איך נישט וואס מען קען דא טוהן, מיילעך קען טענה'ן איך בין דיר נישט מחיוב צוריק צו געבן, איי ס'איז דא א גמרא משום כבוד אביו, דער טאטע האט עניוועי נישט גענוג כבוד, זיין טאטע האט אזויפיל צוזאם געבארגט אז ער דארף האבן הונדערט פופציג צוויי הונדערט מיליאן דאלער צו באצאלן אלע גניבות, דער מענטש האט געבארגט, מיילעך האט עס אינוועסטעט אין ביזנעס, איך געדענק אז ר' משה וואזנער האט אמאל געשיקט א האלבן מיליאן דאלער, נעקסטע וואך איז שוין נישט געווען קיין געלט. האט מיר פארציילט איינער פונעם אפיס אז מיילעך האט עס, דאס איז געווען פאר מיילעכן צו באצאלן זיינע חובות וואס ער האט אינוועסטעט אין סטאקס. אה, עס איז איין שטיק דזשאנק די גאנצע אידישע אויפירעכץ וועגן חושן משפט בין אדם לחבירו. א מענטש גייט און בארגט דארף ער זאגן יענעם איך האב נישט פון וואו צו באצאלן, כ'האב אבער אן אויסקוק אז פון דארט און דארט עלעך דיר באצאלן. אבער נישט סתם דו נעמסט און דו טוסט און דו מאכסט, נא נא נא נא נא, דעטס ראנג. און דאס האט מען אונז קיינמאל נישט געלערנט. א טאטע האט זיך קיינמאל נישט אראפגעזעצט מיט א זון זאגן הער אויס כ'האב געבארגט פון יענעם אבער כ'האב נישט צו באצאלן איך העל שרייען אין לי, מ'נעמט די טוענים ימח שמם וזכרם, איינער האט מיר דערציילט דער גראז האט אים אויסגעלערנט צו זאגן א ליגנט ביי די דין תורה, דער איד איז אן איידלער איד האט נישט געקענט טוהן, האלט ער אים אין איין מסביר זיין דו ווייסט אבער דו קענסט די באבע, זאגט ער רבי איד די שייגעץ שטיק זאלסטו האלטן פאר דיר איך העל עס נישט טוהן, מ'קומט צו א דין תורה, ס'לא ראי זה כראי זה. איך האב געהאט אמאל, איך אליינס האב געהאט אמאל א פראבלעם, ס'איז געווען אזוי, איך האב געהאט א סעיף אין מעניופעקטשערס הענאווער טראסט, זיי האבן געהאט א סעיף אין עמפייער סטעיט בילדינג, און איך האב געהאט א אפיס אין עמפייער סטעיט בילדינג. ויהי היום קאלט מיך איינער אן, און ער זאגט מיר זאלסט וויסן, איך דארף האבן זעכציג טויזנט דאלער וויכטיג, און כ'האב געטראפן איינער וואס מיט אן ערב וועט ער עס מיר בארגן, כ'האב נישט קיין ערב, אבער כ'האב איין זאך, כ'האב גאלד, כ'האב גאלד פיסעס, און די גאלד פיסעס. גיי איך אים געבן. פרעג איך אים פארוואס פארקויפסטו נישט די גאלד, זאגט ער ווען איך האב עס געקויפט איז עס געווען איך ווייס נישט וויפיל און היינט איז עס צען פראצענט פון די וועליו, שוין, און ער געבט מיר די גאלד, און עס איז געווען אונטערגעשריבן אז ער דארף מיר צאלן צוויי פראצענט אינטערעסט, וואס איז אויך א גניבה גזילה מיט א רציחה, באט ליסען, יענער וויל אזוי, און איך וויל האלטן די גאלד, איך קען עס נישט רעליסן ביז כ'וועל האבן א צעטל פון בית דין, שוין. ס'גייט דורך א האלב יאר, יענער האט נישט צו באצאלן, צו ער האט נישט געוואלט באצאלן. אז מען באצאלט נישט מוז נישט הייסן אז מען האט נישט, קען מיינען אז איך האלט נישט דערביי אויך. עניוועי רופט ער מיך אראפ דא צו די התאחדות הרבנים. עס זענען געזעסן דארטן דריי שקצים מיט טוענים מיט בוררים, און זיי זאגן אז איך זאל שוין גיין אהער ברענגען די גאלד ווייל בית דין וועט מחליט זיין וואס צו טון מיט די גאלד, ווייל יענער האט געטענה'ט אז ער האט שוין באצאלט העלפט נאר ער האט עס געגעבן אן א שטר מיט א מעשה, ליגיונות. קענסט דאך די אלע זאכן. די סוף איז געווען, איך האב געזאגט פאר בית דין גוט, געטס מיר צוויי שעה, איך מוז גיין אויף מאנהעטן, איך מוז עס ברענגען. איך בין געגאנגען, איך האב גענומען די גאלד, זעכציג טויזנט דאלער דעמאלטס ווערד געווען, און איך האב עס גראד געגעבן פאר יענע מענטש ווער עס האט געבארגט די געלט. איך האב עס געגעבן פאר מלוה. איך קום צוריק צוויי שעה שפעטער, פרעגט בית דין ווי איז די גאלד? זאג איך זיי אז כ'וועל זאגן די אמת, כ'האב עס שוין צוריק געגעבן פאר מלוה. פרעגן זיי מיט וואס א רעכט האסטו עס געהאט צו טון? זאג איך אים איך דארף עפעס האבן רעכט פון איינעם? איך ווייס וואס דא איז געווען, איך בין דאך דער שליח, ביי מיר איז דאך געלעגן די גאלד דא איינגעלייגט ווייל איך האב א באנק און א סעיף, סאו איך דארף עפעס האבן א בית דין זאל מיר זאגן ווער איז בית דין שמעסן, כ'האב עס צוריק געגעבן און עטס קענטס מיך אלע מנשק זיין, ס'איז נישט דא מער, יענער האט די געלט. בקיצור פרעגן זיי יענעם צו ס'איז אמת אז ער האט באקומען די געלט זאגט ער יא, עס קען דאך זיין איך בין דאך א דריטער גנב אויך, זאגט ער יא, סאו האמער עס באקומען און שוין, אקעי נאו פראבלעם, איך וויל ענק נאר זאגן ווי פאלש ס'איז אלץ געווען, מען קען אויסלערנען א מענטש טענה'ן זאכן וואס איז ממש שלא בענין, זיי האבן זיך אלץ געזארגט אזוי קען מען אונז טראסטן קינדער אז זיי זאגן מ'האט זיי מאלעסטעד און אפשר האט זיי די מאמע אנגערייצט ווייל זי וויל א גט, איך וויל עפעס פארשטיין, און דאס מיט די אלע דין תורות און מיט די בית דינ'ס מיט די אלע זאכן ענק איז קיינמאל דאס נישט בייגעפאלן אז אפשר איז עס א ליגנט נאר מ'האט אנגעדרייט יענעם? פארוואס פונקט ביי ווען ס'איז דא א חאזעריי פון רעיפס אדער פון משכב זכר דעמאלטס ווערט עטס קלוג? יא אפשר ס'האט זיך דען יעצט אנגעהויבן די תורה? די תורה איז דען יעצט געבוירן געווארן? און דאס גייט עטס ענק אנהייבן אויסצולערנען? דער עולם איז פעד אפ פון די אלע זאכן, און דער עולם איז פעד אפ פון די אלע שייגעץ שטיק, און ס'איז נישט דא א רבי היינט וואס ער קען רעדן פון ערליך געלט. מיר האבן דערציילט, דער אייכנשטיין, דער באהושטינער, גע'גנב'עט ביים עולם געלט און געבארגט און קיינמאל נישט באצאלט, איינער האט אפילו פארלוירן שיעור די הויז, קען זיין ער האט זיך טאקע פארלוירן, ער האט אים געזאגט נעם נאר א מארגעטש איך וועל דיר באצאלן, אויף צו נעמען די מארגעטש איז יענער געווען גוט, אבער צו באצאלן איז נישט געווען ווער ס'זאל באצאלן, און גיי מאן פון א רבי'ן געלט, מ'הרג'עט דיך, די חסידים הרג'ענען דיך. זענען דריי חברה צוגעקומען צו מיר און זיי האבן געזאגט אז דו פארלאזט נישט דעם רעבינ'ס שטוב גייען מיר דיך הרג'ענען. נישט וואס כ'האב דעמאלטס מורא געהאט, נאר כ'האב געהאלטן דער איד איז מיר שולדיג דאס געלט, און ס'איז געווען ערליך געלט, און סאם האו האט דאס מוזן צוריקקומען צו מיר, און כ'גיי מיך נישט שלאגן דערפאר. זאלסט געדענקען נאך א זאך, איך האב אמאל געבארגט געלט פאר ר' מאיר בראנדסדארפער צוואנציג טויזנט דאלער, ער האט געדארפט טון וועגן א מקווה, מהדר זיין מיט עפעס א אוצר מיט א מעשה, א געשעפט. אבער זאג פאר ר' מאיר, איך וויל דיר עפעס זאגן, איך בארג עס דיר זייער גערן אויף ווי לאנג דו ברויכסט עס. זאגט ער, איך ברויך עס אויף א יאר. איך בארג עס דיר, כ'האב נישט קיין פראבלעם. כ'וויל אבער איין זאך, איך פאר אייך בארג נישט קיין געלט, ווייל איר קענט אייך פארשטעלן טאמער העט איר מיר נישט באצאלן, צי איר העט נישט האבן צו באצאלן, איך קען אייך נישט רופן צו דין תורה, איר זענט אן ערנסטער רב, ווער אין ירושלים וועט זאגן אז נחום ראזענבערג איז גערעכט קעגן ר' מאיר בראנדסדארפער? כ'וויל אייך בעטן א טובה, איר האט דאך גבירים, זאגטס א גביר אז איך בין מסכים דעם גביר צו בארגן דאס געלט, געהעריג אונטערגעשריבן מיט א שטר אז ס'זאל זיין יוצא בערכאות, און ווען איר העט באצאלן וועל איך צוריק געבן דעם גביר דעם נאוט. האט ער מיר דעמאלטס געזאגט, ר' נחום, איך האב שוין אסאך געלערנט אין מיין לעבן, אזא חכמה וואס איר האט יעצט געזאגט האב איך אין מיין לעבן נישט געהערט. איך האלט אז ס'איז ריזיג און פון היינט מאל אן גיי איך טאקע נישט אליין בארגן געלט אויך נישט. איך פארשטיי דעם גביר, ער קען נישט גיין מיט מיר צו דין תורה. איך האב נישט קיין פייערמענס טשענס אין העווען ווי מען זאגט אויף ענגליש צו געווינען. זאגט ער נחום, מ'האט געברענגט א גביר, איך געדענק ס'איז געווען איינער פון די שווייץ אדער פון וואו, איך געדענק נישט פון וואו, ס'איז געווען עפעס א באנקיר פון די שווייץ. איך האב אים געזאגט איך וויל אים בארגן, איך האב נישט קיין פראבלעם, אינטערעסט פרי. און ווי לאנג ער וויל, אבער איך בארג עס נישט פאר אים, אויב דארף איך רופן איינעם צו דין תורה אדער אין קאורט וועל איך אייך רופן, דאס איז אייערע רובינפעלד, דאכט זיך מיר האט ער געהייסן א בענקערער, א באנקיער, זיי זענען מורא'דיג נתפעל געווארן, דו קענסט פאר א רב נישט בארגן קיין געלט אדער דו האסט עס פארלוירן, דאס גייט עטס ענק אנהייבן אויסצולערנען אז אונז זעמיר זייער געפאלן מיט ענייני געלט, ס'שטארבן מענטשן, מענטשן זענען געווען אמאל גבירים, שטארבן זענען ארעמעלייט. ס'איז דא מענטשן וואס האבן ארויסגע'גנב'עט געלט מיט לגיונות, ס'איז דא רבנים מיט רעבעס, די אלע זאכן דארף מען לערנען פאר די קינדער, נישט ווייל ס'איז לשון הרע, קינדער דארפן וויסן אז ווען א רבי בעט פון דיר צו בארגן געלט, ניינטי ניין פוינט ניינטי ניין פערסענט האט ער אפילו נישט קיין חשבון עס צו באצאלן, כ'האב געקענט א פרוי, זייער א צניעות'דיגע פרוי, און כ'האב זי געטראפן אין אוקריינע, זי איז געווען דארט איינגעשטעלט אין א מוסד, זי האט געוואוסט פון מיין מלחמה, האט זי מיר פארציילט, איך בין געווען אמאל א חסיד פון דעם און דעם רעבן, איך, מיין מאן, די קינדער. איין טאג זאגט ער מיר אז ער וויל מיט מיר וואוינען, ער וויל נאר מיט מיר תשמיש. הייבט זי אן צו שרייען רעבע דו ביסט משוגע? דו ביסט דאך א רעבע, דארפסט דאך זיין א הייליגער אפגעהיטענער איד, ווי קען איך מיט דיר וואוינען, איך האב דאך א מאן. האט איר די רעבע געזאגט אזוי, הער מיך אויס, דו ביסט מיין, דיינע קינדער זענען מיין, דיין הויז איז מיין, דיין מאן איז מיין, ווילאנג איך ברויך עס נישט קענסטו עס נוצן, אז איך ברויך עס, בין איך פאר אלעם. האט זי זיך דעמאלטס אפגעלאזט פון דעם גאנצן חסידישן הויף. ווען דער רעבע בארגט ביי דיר געלט, איז עס א געמבל, יעצט ס'איז דא אזאלעכע וואס זענען קרוב אז זיי וועלן נישט באצאלן לכתחילה, און ס'איז דא אזאלעכע וואס אויב ס'וועט זיך מאכן וועט זיי דאס יא באצאלן, אויך נאר למחצה לשליש ולרביע, און דאס איז זייער א וויכטיגע זאך, זייער וויכטיג אז מ'זאל וואטשן וואס מ'טוט, יעצט ס'איז דא למשל א רעביש הויף וואס זענען שולדיג איינעם געלט, דא א גרויסער גביר א געלט געבער זאגט ער איך וויל נישט מ'זאל יענעם און יענעם באצאלן, זאג ווען דער רבי האט געבארגט דאס געלט פון יענעם און יענעם, ביסטו דאך בכלל נישט געווען פארמישט, וואס א רעכט האסטו דא צו זאגן א מיינונג מען זאל יא באצאלן נישט באט ווער ביסטו, ווילסט געבן געלט געב און אז נישט גיי אין דר'ערד. און דאס איז וואס דא גייט פאר. נישט נאר מען דארף זיך וואטשן פאר רעבעס פאר זייער לאנגן פיפיק וואס זיי האבן, און פאר די הענט וואס האבן ליב אנצוכאפן מחילות מיט פיפיקלעך, מען דארף זיך וואטשן מיט זיי פאר געלט מער ווי פאר אלעם. דער רבי האט צוזאם געבארגט געלט און געבארגט און געבארגט אין מאנרא א איד איז געשטארבן שולדיג געווען זייער אסאך געלט פאר מענטשן זאגט ער איך קען דיר נישט קיין טובה טוהן שוין איך גיי שוין שטארבן איך וועל דיר מיט די זאקן א טובה טוהן איך קען איינער פון די בעלי חובות פרעג איך האט ער געשיקט געלט פון הימל זאגט ער ווי ער האט פארגעסן פון אונז דארף זייער וואטשן אויף די אלע זאכן ס'איז געווען אין דזשאנסאנס צייט איז געווען א גאנצע זאך. ס'הייסט א איקוואל אפערטוניטי לענדער. ס'קומט א איד פון ניינציג יאר, ער זאגט איך וויל נעמען א מארגעדזש פאר הונדערט טויזענט דאלער, האט די באנק אים נישט געוואלט געבן, און געוויסט מארגן שטארבט ער אפ, נישט זיין ווער ס'זאל באצאלן, איז דעמאלטס האט מען געמאכט איקוואל אפערטוניטי לענדער, דו מוזט יענעם געבן, איף היז קרעדיט איז גוט יעצט, יו העוו טו גיוו איט אים. דאס אז ער וועט נישט לעבן דרייסיג יאר צו באצאלן, דעטס נאט יור ביזנעס. ווייסט מען אז מ'גייט אריין אדעתא דהכי. אבער אז א איד קומט פון דיר בארגן געלט, ער איז זייער געדרוקט. ער דארף חתונה מאכן. נאך די חתונה פארגעסט ער אז ער קען דיך. איז פארוואס רעד איך דעם גאנצן אריכות? כ'רעד דערפון וועגן דעם, ס'איז יעצט געשטארבן מיין פעטער, יודל אברהם עיבר. דער איד האט זיך געפלאגט פאר פרנסה, מ'האט זיינע קינדער ארויסגעווארפן. פון וויזשניץ, דא ר' מאטעלעס וויזשניץ די בטלנים, מ'האט זיי ארויסגעווארפן ווייל זיי האבן נישט געהאט צו באצאלן, האבן זיי זיך געדרייט אין די גאס נעבעך, דער איד האט געזען אז ר' מאטעלע שטייט שווער מיט די תלמוד תורה, האט ער זיך מיישב געווען, ער איז שוין געווען ריטייערט, ער לאזט איבער אלע זאכן, ער גייט גיין נאך געלט, ער האט געזאגט פאר ר' מאטעלע איך גיי גיין נאך געלט, קודם איז געווען ווי א געלעכטער, און דערווייל האט ער אריינגעברענגט שווערע הונדערטער טויזענטער דאלער, מ'דארף קויפן די קעמפ האט מען אים גערופן ביי יעדע זאך, מענטש האט געארבעט טווענטי פאר סיקס. יעצט איך וויל ענק זאגן ביי מיר איז ער באמת דער וויזשניצער רבי, ווייל ר' מאטעלע האט עטליכע מאל געזאגט ס'איז נישט דא קיין געלט שפאר איך אפ מיט חובות איז ער נישט געווען אינטערעסירט ס'זאל זיין א מאני מעיקינג ביזנעס אויף חובות ס'זאל הייסן וויזשניץ הי דידענט קעיר האט עטליכע מאל געזאגט איך שפאר אפ מיין פעטער האט עס איבער גענומען און ער האט עס אויף געבויעט סאו ווער איז אין אמת'ן וויזשניצער רבי מיין פעטער צו עטס ווילטס צו נישט ר' מאטעלע איז געווען פשוט א מנהל וואס אויב ס'איז גוט געגאנגען איז ער געווען רבי און טאמער נישט האט ער עס געהאט אין דר'ערד. יעצט דער עולם מיינט אז ס'איז מיין פעטער אייביג גוט געגאנגען. איך געדענק, כ'בין געווען א יונגל, כ'בין ארויפגעוואקסן, מיין פעטער האט געהאט עפעס א פעקטארי, א דאבל ניט פעקטארי, ערגעץ דא אויף די נארט, און מיין פעטער האט געבארגט געלט, און ער האט נישט געהאט צו באצאלן. האט מיין פעטער געזאגט, איך קען נישט זיין שולדיג פאר א איד געלט און גיין דאווענען, איך בין פטור פון אלעם, און ער איז געזעסן טווענטי פאר סיקס אין די ניטינג פעקטארי, און ער האט געארבעט אווערטיים גאנצעטע טעג און גאנצעטע נעכט. און ער האט יעדן איינעם באצאלט עד פרוטה אחרונה. עטס האטס שוין געהערט אמאל פון אזא ערליכן מענטש? איך געדענק מיין מאמע לאה שולא האט מיך אסאך מאל געשיקט, נחום זעסט דעם פעקל? דאס טראג פאר פעטער אייבער, ס'ליגט דארט אביסל ווארעם עסן. דער מענטש איז געזעסן דארטן פֿיר און צוואַנציק שעה, ער האט דארט געלייגט תפילין, ער האט דארטן געדאווענט, און דאס איז דער אמת'ער וועג. דארפסט נישט קומען אין א שול דאווענען בשעת דו ביסט שולדיג מענטשן. דער געלט וואס דו ביסט שולדיג פאר מענטשן, דאס איז בלוטיג געלט, יענער דארף עס האבן אויף חתונה צו מאכן. און דאס איז געווען מיין פעטער, מיין פעטער איז געווען דער חושן משפט אין דעם דור, ער האט באצאלט יעדן, נאכדעם האט אים דער אייבערשטער געהאלפן אז ער האט מצליח געווען אז ער האט געקענט אויפשטעלן וויזשניץ, געקענט גיין נאך געלט, ער פלעגט אריינברענגען די גאנצע פעיראל פון דעם בילדינג דא, און אף די רעקערד, איינמאל איז ער געקומען אין קאנטרי פאר א יאר צי פאר צוויי יאר צו דעם היינטיגן נייעם רעבן, ער איז שוין געווען רעבע, יצחק יוחנן, זיך אפילו נישט אויפגעשטעלט פאר אים, אפילו נישט געזאגט ברענגטס א בענקל פאר דעם אלטן איד. דאס איז וויזשניץ, האגער איז איך בין, איך בין גאט, איך האב באשאפן גאט, און איך טו וואס איך וויל, איך האב נישט קיין דרך ארץ פאר קיינעם. פראסטע געמיינע פויער. סאו יעצט אז ס'איז געשטארבן מיין פעטער, וויל איך, האב איך געוואלט אביסל מאריך בדיבור זיין וועגן משא ומתן באמונה. דער איד האט געארבעט פֿיר און צוואַנציק שעה זעקס טאג א וואך צו באצאלן אלע חובות ביז ער האט אלעס באצאלט, ס'האט געדויערט דריי פיר יאר ער האט אלעס באצאלט, און דאס איז מיין פעטער. נאכדעם, איין מאל האט נישט געהאט צו באצאלן שכר לימוד האט מען ארויסגעווארפן זיין זון, נישט זיין זון נאר עטליכע פון זיינע זון, שטעל דיר פאר וועם מען האט ארויסגעווארפן, איינע פון זיינע זון איז הרב הגאון ר' ישראל, ר' ישראל ער איז ביי איך רעד מיט אינגעלייט ער פסקנט שאלות ער איז א גאון מופלג ער איז א ראזענבערג קאפ, אים האט מען אויך ארויסגעווארפן דאס האב איך עס זיי נישט אמאל געזאגט. ס'איז געווען זייער א ווילדער בחור, מ'האט אים געוואלט ארויסווארפן, געגאנגען צום חזון איש, מ'קען נישט מיט אים, האט אים דער חזון איש אזוי געזאגט, דו ווייסט נישט ווער דאס איז, ס'איז געווען איין איד דער ווילנער גאון האט איבערגעדרייט די וועלט, און איינער דער בעל שם האט איבערגעדרייט די וועלט, און דו ווייסט נישט צו דו ווארפסט נישט ארויס איינער פון די. און דאס איז וואס דא גייט פאר, נאכדעם וואס מ'האט ארויסגעווארפן זיינע קינדער מיט בזיונות, מיט בזיונות, ס'איז געווען א מלמד האט גערופן שלום ראזענדרעק, נישט ראזענבערג נאר ראזענדרעק. איז אריינגעגאנגען אין די טוילעט האט זיך דארט באהאלטן ביז זעקסע נאכמיטאג און ער איז פון דארטן מער שוין נישט צוריק געגאנגען קיינמאל אין ישיבה און חדר, און איך זאג אים שלום דו ביסט גליקליך ווייל ס'איז געווען דער בעלי באן, ס'איז געווען דער משוגענער און ס'איז געווען דער דער מלמד וואס האט נעבעך געציטערט אויף דער עלטער האט געהאט פארקינסאנס. פערל, האט ער ארום גענומען נאקעטע קינדער פון איין כיתה צו די צווייטע נאך א מזל מ'האט דיך ארויס געווארפן ווען נישט וואלסטו געווען א פעגעט ווי אלע. נאך דעם אלעם איז נאך געגאנגען מיין פעטער און געזאגט פארן מאטעלע איך נעם מיך צו גיין נאך געלט און איך וועל שאפן. אזוי האט ר' מאטל עס אנגעהאלטן און היינט איז ער געווארן די וועלט'ס רבי ווארט, אלע קינדער באשאפן גוטע פאסטענס. דער עולם פלעגט זאגן אז אין וויזשניצער בית מדרש אין די לעצטע באנק איז דא דריי ל ו צדיקים, איינס הייסט ר' משה הערש ראזענבערג ס'איז מיין טאטע עליו השלום זכרונו לברכה, דער אנדערער איז געווען יודל לעבער, געזעסן געזאגט תהילים גאנץ יום כיפור און געשטאנען אויף די פיס און סאיז געווען מהאט געזען אויך אז סאיז עפעס א הייליגער טאג און נאכדעם איז געווען דא נאך א איד וואס האט געהייסן מארקאוויטש דער איד האט געוואוינט אין עפעס א שטאט און ער פלעגט זיין ווייב האט יעדן חודש איז געפארן אין די מקווה אויף מאסקווע מיט מסירת נפש ווען מען כאפט צו וועם וואלט עס געווען געענדט פון די וועלט פלעגט איינקויפן שאקאלאד און ס'האט עס פארקויפט ביי זיך אין שטאט אזוי האט זיך אויסגעצאלט יעדע יעדעס מאל דאס געלט דער איד האט געארבעט ער געמאכט אסאך געלט ווייל ס'איז געווען ביי די צווייטע וועלט מלחמה איז עס געווען א גאנצע זאך מיט סטאלין און ער האט עפעס אזוי געפארן מיט זיין פערד און ער האט איינגענומען דעם שונא ער האט באקומען א מעדאל א אויסצייכענונג זיי האבן עס נאך די קינדער זיינע האבן עס באקומען א מעדאל פון סטאלין בקיצור איז דער איד האט אוועקגעגעבן יעדע וואך זיין געלט אויף צו מאכן בריתן במחתרת, ער געווען א איד מיט א לאנגע רויטע בארד, מארקאוויטש האט ער געהייסן, ער האט זוכה געווען אז ער איז געשטארבן מ'האט אים גראד געטראגן אויף ארץ ישראל, זייער א אפגעהיטענער איד געווען, און ער האט געזאגט תהילים יעדן טאג און יעדן שבת און און גאנץ יום כיפור איז ער געשטאנען אויף די פיס, האט דער עולם געטענה'ט אז דא איז דא דריי ל' ו' צדיקים, און ס'קען זיין ס'איז אמת, מ'קען נישט וויסן. איז למעשה דא, ס'איז געווען מיין פעטער, פעטער איז געווען א איד, ער האט געוואוסט יענעמס געלט איז יענעמס געלט, מיין פעטער איז אויכעט אין א משפחה פון חסד, איך האב די מומע ריווטשע, זי האט געטיילט חסד פאר די גאנצע שטאט, וואו עס האט אויסגעפעלט צו פארשטאפן א לאך זי פארשטאפט, מיין טאטע איז ארום געגאנגען יארן יארן נאך געלט, מיין טאטע. מיין טאטע פלעגט אונז שיקן ווען אונז האמיר דארט געלערנט אין ארץ ישראל פלעגט ער אונז שיקן מען זאל פארטיילן פאר דעי אלמנה פאר דעי יתומה פאר דעי אהער מיט אהין פלעגט אויסהאלטן אלמנות און יתומים אין ירושלים געדענק איך נאך ער ווייסט דאך אין ווילימסבורג איז דא אסאך גוטע מענטשן וואס זיי זארגן זיך פאר יענעם פלעגן אלץ צוגיין מענטשן צו מיין מאמען זאגן דו וועסט דאך קיינמאל נישט טון קיין שידוכים מיט דיינע קינדער דיין מאן איז דאך א פאופער א ארעם מאן וואס ער גייט נאך געלט מיין מאמע פלעגט אלץ זאגן איך לאָז מיך נישט אָנדרייען פֿון קיינעם. איך ווייס וואָס מיין מאַן טוט. איך ווייס, ער איז אַ ערלעכער מענטש און ער נעמט נישט פֿאַר זיך. און ס'אינטערעסירט מיך נישט וואָס דו פֿאַרקויפֿסט. פֿאַרקויף עס פֿאַר אַ צווייטן. סוף איז געווען, איך פֿלעג אַלץ זאָגן פֿאַר מיין מאַמע, זעסט, דיינע קינדער האָבן חתונה געהאַט מיט אַ סך יינגערערע עידזש ווי מיינע קינדער, און איך גיי שוין נישט נאָך געלט. איך בין שוין נישט קיין פּאָפּער. איך פֿלעג אַרומגיין טראָגן די צדקות אין ירושלים, אין מאה-שערים, און אין אַנדערע פּלעצער. אַ מאָל בין איך אַריינקומען אין אַ הויז אין, אין דאָרטן. ר' מאיר בעל הנס דארט אין די כולל זיבן בערגן האב איך געזען אזוי, די קינדערלעך זענען געשלאפן אויף די פלאר, נאכדעם אויפן טשעיר זענען געשלאפן עלטערערע קינדער אויף די בענקל, און אויפן טיש זענען געשלאפן נאך קינדער, איך האב, ס'איז דא געווען? אין א איינצימערדיגע דירה האט מען גערעיזט צען פופצן קינדער, עס איז דארטן געווען א פארהאנג וואס פרייטאג האט מען דאס געגעבן א שלעפ ארויס און מען האט גענומען א שאוער אין די סינק, נישט איז זי דא האט זיך אפגעטון און אזוי האבן אידן געלעבט און מיין טאטע האט געהאט א זכי' צו שיקן פאר די אידן געלט זאלן קענען לעבן און די פרוי האט מורא געהאט אז מען וועט נישט קענען טון שידוכים מ'וועט הייסן א ארעמאן, עס איז געווען א משפחה פון געבן פאר מענטשן. ברוינער'ס בעיקערי מומע ריווטשע געווען אזא צדיקת וואס זי האט פארטיילט דאס ווייסט קיינער נישט און נאכדעם צו רעדן פון די אנדערע שוועסטער וואס זי לעבט נאך לבדל בין חיים לחיים מיסיס פערל פערל פרידמאן זי פירט שוין דרייסיג אדער פערציג יאהר פירט זי לשם מצוה די ביקור חולים אין מיימאנעדיס זי האט צו טוהן מיט די אלע קראנקע די גאנצע ביקור חולים פירט זי האט אריינגעשלעפט אירע ניסעס אירע נעפיוס אלע די בני ראזענבערג. יעצט די מיסיס פרידמאן פערל איז געווען ביזי מיט די ביקור חולים אלע יארן, און זי האט געהאט א דזשאב, זי האט געארבעט אין בענקערס טראסט, זי איז געווען א קאפ שטיק, זי האט געארבעט אין די בענקערס טראסט אין די באנק ערגעץ אין א בעק דאר, נישט א טעלער. נאכדעם איז געווען מיין טאטע ע"ה עליו השלום זכרונו לברכה, און יעדער איז געווען ביזי מיט חסד און מיט תהלים א גאנץ לעבן, קיינעם נישט געהאט קיין מגע מעשה, קיינער קיינמאל נישט געהאט מיט אים גארנישט. און נאכדעם יעצט געהאט א פעטער, געווען ביזי מיט אויסהאלטן מוסדות התורה, גאר א חשובע משפחה רבי יצחק זיף, ער איז געווען דער לעמבערגער רב בתוך העיר, די בעלזע חסידים ווייסן פון אים, און דאס איז די משפחה, עניוועי היינט קויפט מען נישט דאס, היינט קוקט מען צו יענער האט געגנבעט צען מיליאן דאלער און דעמאלטס איז עס א גוטער שידוך, ער זאל זיין א גוטער בעטער און א גוטער מליץ יושר פאר אונז אלע. יעצט האב איך געוואלט גיין נאך ווייטער, ס'דא דער שטיינבערג האט געהאט א בעקערי אין וויליאמסבורג, פּאַרק. צוויי האָט ער געהאַט, ס'איז אים גאַנץ גוט געגאַנגען, און מ'האָט אים אַרויסגעגעסן פֿון דאָ, ווײַל סאַטמער, קאַקמער, ער איז געווען פּראָ-עירוב, איז געווען אַ בעלזער, איז געווען פּראָ-עירוב. נו, ס'איז עפּעס ראָנג אַז איינער איז פּראָ-עירוב? כ'מיין, מ'טאָר שוין נישט גלייבן אין וואָס מ' אין וואָס מע האַלט. עניוועי, איז וויל איך ענק דאָ אַרויפֿלייגן, עטס זאָלטס הערן. און יעצט העל איך אייך ברענגען עדות ברירה, נישט עדות, אָבער פּרוּף, וואס איך שריי יארן וואס די וועלט זאגט אפ, אבער חסד, חסד אין סאטמאר אזוי גרויס? כ'האב יעצט געארבעט ביי אפגעארבעט ביי איינעם אין הויז, פארציילט ער מיר אזוי בזה הלשון, אויף קאורס אן דיס פראגרעם ווי וויל נעווער סעי נעימס, איך גיי נישט דערמאנען קיין נאמען, העפענס טו בי איי נאו דיס גאי, כ'גיי נאר זאגן פון ווי איך קען אים, פון בעלז, כ'בין דאך געוועזן אמאל בעלז, הערטס א מעשה, א איד, יעצט בין איך געוואר געווארן, גראדע בין איך געוועזן גוט מיט אים פון די ישיבה יארן, ער וואוינט היינט אין טאמס ריווער בין איך געוואר געווארן א איד וואס האט געהאט, איך וויל נישט אפילו זאגן וואס ער האט געהאט, ער האט געהאט א געשעפט, ער האט געהאט א געשעפט אין וויליאמסבורג, כ'וועל יא זאגן, פארוואס מעג איך נישט זאגן, נאר נישט קיין נאמען, ער האט געהאט א בעקעריי אין וויליאמסבורג, יארן לאנג האט ער געטון גוט, הי מעיד א לאט אוו מאני, נאו איים טאלקינג לאטס אוו מאני, אקארדינג, ביי די וועי ער איז געווען א באוויסטע בעקעריי, יעדער איינער האט געהערט פון אים, אקארדינג טו דיס יונגערמאן וואס האט מיר היינט געזאגט, ער האט געמאכט אסאך געלט, איי איווען הערד א נאמבער, באט מען דארף נישט דיסקאסן נאמבערס. וואס איז געווען? סאטמאר האט אים אונטערגעברענגט? וואס איז געוועזן? איך וויל אייך ווייזן אז די גאנצע חסד איז נאר ביי זיי ווען ביסט אין די ערד. יא, איך העל דיך מאכן טי פארטיס, איך העל דיך חתונה מאכן, מ'עט צאמשטעלן געלט צו דיר, פאר דיר, נאר הייב דיך נישט אויף די קאפ פון די ערד. בלייב אין די אדמה, איינמאל דו הייבסט זיך אויף די קאפ, מאך מיר זיכער מען טרעגט דיך אן, גיי צוריק אריין אין די ערד, דעמאלטס וועל איך דיר חתונה מאכן צוזאמשטעלן געלט. וואס איז די מעשה? דער איד ווען די סאטמאר טעראר, די עירוב, אגעין, די עירוב אין וויליאמסבורג רעדט מען דא, ניינטי פראצענט סאטמאר, רייט? דער איד איז געוועזן, דו פרעגסט מיך, דער איד איז א שוטה, איך מיין ער האט געמאכט פרנסה פון די סאטמארע קהל, אבער ער האט זיך נישט געקענט איינהאלטן, איך געדענק אים נאך פון אלס בחור, א וואוילע אינגערמאן העפענס טו בי, ער איז א פייטער, רייטלי סאו, און ער איז געוועזן זייער אקעגן, ער איז געוועזן בעד עירוב, ווערי בעד עירוב, און סאטמאר. האט אים אונטערגעברענגט, מ'האט אים מ'האט בויק מ'האט מ'האט געלייגט זיין ביזנעס אין חרם, ער האט נעבעך געמוזט צומאכן, ער האט נעבעך געמוזט צומאכן דאס געשעפט, מיי פוינט איז, ביקאז יו דאונט אגרי וויט היז פאליטיקס דו גייסט אים אונטערברענגען? מיי פוינט איז אלסא, לאז מיך אפ, זיי האבן נישט קיין חסד, נעם דיין חסד און שאוו איט אין קוטשי, יו אר טעראר! עוטו טעראר ושמחו טעראר, דאס איז סאטמאר, דעטס איט, כ'האב נישט קיין מורא צו זאגן, העק, מיין נאמען איז יענקי ליכטמאן, סו מי, קאם עפטער מי, לעט מי סי, סו מי, מיט מי אין א דארק עלי עפטער מידנייט, טאף גיי.
שוין, האט דער עולם געהערט? יעצט דא דארפט עץ הערן אביסל פון די דעבאטע וויאזוי סאטמאר האט זיך איינגערעדט, ס'קומען א באנטש אוו רעפיודזשיס, די גוטע און די קלוגע האט דאך היטלער געהארגעט, געקומען אפאר סקאם בעגס זענען געקומען דא, א איד האט מיר געזאגט, געזעסן אויבן אן אין סאטמאר, איך האב איבערגעלאזט א דארף מיט ממזרים, און די סקאמבעגס האבן געוואלט אז יעדער זאל זיין משיבה צו זיי, קיינער האט נישט געהאלטן צו זיין משיבה צו זיי, איז למעשה האבן זיי זיך איינגערעדט זיי אונען די שטאט, יעצט הער, הערט אויס זייער חוצפה, הערט עס אויס.
א גוט מארגן סיקס פייוו וואן וואן, איך ווייס נישט ווער דו ביסט, וואטעווער, אבער איך האב פאר דיר א ריספאנד. סאטמאר זענען בעלי צדקה פאר יעדע מענטש אויף די וועלט, עס קומען דא אידן פון די גאנצע וועלט, יעדער איינער ווייסט אז דא געט מען די גרעסטע צדקה אויף די וועלט. דער וואס שטיינבערג האט זיך גערייצט מיט סאטמאר איז נישט גערעכט, כ'ל דיר זאגן פארוואס, דו וואוינסט אין זייער שטאט, דארפסטו דארפסטו געבן כבוד פאר זיי, דו וואוינסט אין א שטאט פון מענטשן און זיי געבן דיר ביזנעס, דארפסטו זיי רעספעקטן צו דו ווילסט יא צו דו ווילסט נישט, צו זיין כפוי טובה איז די ערגסטע זאך ביים באשעפער, שטייט לא עלינו כפוי טובה, שטייט כל הכופר בטובתו של חברו סופו כופר בטובתו של מקום לא עלינו מ'קען לייקענען דעם באשעפער, מילא דו וואוינסט אין די שטאט דא און מ'געט דיר נאך פרנסה קענסטו נישט ווידערשפעניגן און שפייען אין פנים אריין, שטייסט, דארפסט זיי קאאפערירן און טאמער סאטמער איז קעגן די עירוב און דו ווילסט יא טראגן די עירוב וואוין נישט דא אין וויליאמסבורג מוף ארויס ס'דא גענוג אמעריקע איז גענוג גרויס ס'דא פערציג סטעיטס וואס דארפסטו וואוינען פונקט אין וויליאמסבורג זיך רייצן מיט סאטמער איך איך עגרי אויך נישט אסאך זאכן מיט סאטמער וועגן דעם וואוין איך נישט דא שטייסט. סאך זאכן בין איך נישט מסכים מיט סאטמאר, למשל סאטמאר רב זכרונו לברכה, רבינו יואל האט אויפגעשטעלט קרית יואל, האט געזאגט אז אין קרית יואל א ווייב טאר נישט גיין מיט אייגענע האר, איך טאר נישט גיין זיין פורץ גדר און לאזן דארטן א פרוי וואס האט אייגענע האר, ווייל דער רב זכרונו לברכה איז געווען קעגן דעם, און טאמער דו ווילסט נישט, אמעריקע איז גענוג גרויס, ווער זאגט דיר וואוין אין קרית יואל, קענסט וואוינען אין מאנסי, קענסט וואוינען איבעראל, ס'איז דא גענוג קיין עין הרע, ס'איז דא גענוג גענוג פלעצער וואו דו קענסט וואוינען אין אמעריקע. אפילו דו האסט נישט קיין געלט קענסט גיין זוכן ביליגע פלעצער, ס'דא סענט לואיס אסאך ביליגע פלעצער, ס'דא פאסעיק ניו דזשערסי, ס'דא גענוג און נאך פלעצער וואו דו קענסט וואוינען אין אמעריקע, דארפסט זיך נישט רייצן און וואוינען אין די הארץ פון סאטמער און זיך רייצן מיט זיי. דעטס איט, קענסט זאגן וואס דו ווילסט, רעד וואס דו ווילסט, דאס איז די פאקט.
יעצט ווער האט אויפגענומען סאטמאר אז זיי זענען דער מעיאר פון די שטאט אדער דער אונער פון די שטאט? זיי זענען געווען טעראריסטן אלע יארן און דאס איז וואס זיי האבן געטון, זיי האבן יעדן טעראריזירט. יעצט איך מיין מיך נישט אנצונעמען אויף סאטמאר מער ווי אויף אן אנדערן, למשל בעלז זענען געווען די ראש הרוצחים אלע יארן אין די מידיוועל דעיס, די ראש הרוצחים, יעדער רב יעדער רבי יעדער שיינער איד יעדער ערליכער איד וואס איז געפארן אויף בעלז איז געפארן ווייל ער האט מורא געהאט, וויאזוי האט דער צעלעמער רב געזאגט פארן פאפער רב? פרעגט אים צו איך זאל גיין צום קויסל איך פאר אויף ארץ ישראל צו נישט, זאגט ער הער אויס, צו מען מעג גיין צום קויסל איז יעצט נישט וויכטיג, אז דו ווילסט האבן די שויבן זאלן דיר זיין גאנץ ווען דו קומסט צוריק זאלסטו נישט גיין, דאס איז געווען בעלז אינדערהיים, מען האט יעדן רב יעדן רבין, מען האט אים טעראריזירט, מען האט אים אונטערגעברענגט, מען האט אים פראבירט אונטערצוברענגען, ס'איז געווען מאפיא אלל אלאנג. אז איינער איז נישט געקומען אויף בעלז ווי האט מען אים אונטער געברענגט און די זעלבע איז געווען אין סקווער ווען דער היינטיגער דוד'ל איז געווארן רבי סאו ווער האט איינגערעדט סאטמאר אז מען האט אים אריין געלאזט דעם איד א רעפיודזשי פונקט ווי יעדן איד גארנישט אנדערש ווער האט אים איינגערעדט אז ער איז באלעבאס אין ווילימסבורג אין ווילימסבורג איז געווען אידן אסאך פאר ער איז דא געקומען. ס'איז געווען אידן מיט מסירות נפש, דאס זענען געקומען אפאר מארמארישע פויערן און זיי האבן געוואלט ראנען די גאנצע שאו, דער עולם האלט נישט דערביי. דו פאנגסט אן רעדן וועגן סאטמאר מיין קינד, זיי נישט ברוגז אויף מיר, די רשעות וואס זיי טוען איז איום ונורא, איך נעם נישט אוועק די שכר, איך נעם נישט אוועק וואס זיי טוען די רשעות, אנגעפאנגען מיט ליבאביטש, זיי האבן געהאקט שטיקער פון ליבאביטש יארן לאנג, אנגעפאנגען מיט בעלז, געמאכט צרות צורירות פאר בעלז. אנגעפאנגען מיט קלויזענבורג, אגודה, וויזשניץ, איך קען גיין נאך אז דו ווילסט, זיי אונען נישט די זיפ קאוד עלעווען טו עלעווען, זיי אונען נישט ברוקלין ניו יארק, זייערע אייגענע פראפערטיס אונען זיי אויך נישט נאר די באנק, באט קענסט זאגן אז זיי זענען אונערס פון זיי, פיין איך הער וואס דו זאגסט, אבער צו אונען וויליאמסבורג? וואן האנדרעט פערסענט דו ביסט ראנג און האסט דיך נישט גוט מסביר געווען. דאס אז שטיינבערג'ס בעיקערי האט געדארפט סערוויסן סאטמאר פון די געבעקס, יא, סאטמאר קויפט דארט איין, פיין און וואויל, ער האט געמאכט א ביזנעס דעסיזשן אז ער וויל זיך יא פייטן מיט זיינע קאסטומערס, דאס איז א פרייוועט ביזנעס דעסיזשן, דאס האט גארנישט צו טון מיט ווילימסבורג, סאטמאר אבסאלוטלי אוינט נישט ווילימסבורג, אבסאלוטלי נישט. דו חלומ'סט. איך וויל דיך נאר קארעקטן MBJ, איך ווייס נישט ווער דו ביסט, נאר ס'דא דא איין זאך וואס יעדער פארגעסט, יעדער איז ביזי מיטן עירוב און מיט קלויזענבורג, איך וויל וויסן איין זאך, פארגעס קלויזענבורג פארגעס דעם עירוב, אונז האמער קינדער, אונז האמער טעכטער, יא? יעדעס יונגל האט א מילה און ער האט א פופיק, און יעדעס מיידל האט א לאך, איך וויל וויסן פונקטליך, איך וויל פארשטיין פונקטליך. דאס אלעס האט מען געמעגט טוהן מיט קינדער וואס מען האט געטוהן די אלע יארן און נאכדעם האט מען עס נאך פראבירט צו לייקענען און מיך געלייגט אין חרם דאס אלעס איז געווען מותר לך כ'רעד שוין נישט יא עירוב נישט כ'ווייס ס'איז נישט דא קיין עירוב ס'איז יא דא אן עירוב מען האט זיך נוהג געווען מנהג הפקר מיט אלע קינדער די מלמדים האבן נישט געהאט קיין קאנטראל ס'איז נישט געווען ווער ס'זאל זיי זאגן א ווארט און אונז זעמיר מחיוב דאס אלעס אויסצולעקן נאו וועי אונז גיימיר דאס נישט לאזן. און דאס איז די מלחמה וואס יעדער פארגעסט, דאס איז וויכטיגער ווי דער עירוב מיט די אלע שטותים וואס עטס פארקויפטס. מען האט נוהג געווען א מנהג הפקר מיט אלע מענטשן האט מען נוהג געווען א מנהג הפקר און מען האט אלעס באהאלטן, די הצלה מיט די שומרים, זיי האבן אלע מיטגעארבעט אז מען זאל פארדעקן דעם חזיר אז ער האט געטאטשט א קינד און דעם מיידל אז מען האט זי גערעיפט, א זעכצן יעריגער בחור האט גערעיפט א מיידל אין בארא פארק. און די שומרים מיט די הצלה מ'איז געקומען האט ארויסגעגעבן פון אן אנדערע טיר און מען האט זי געטשעקט און האבן געווען דארטן די פאליס האבן געזאגט נאו ווי העוו טו געט א די ען עי זאגן זיי אונז האמער שוין אלעס דאס אלעס האט מען געמעגט פארוואס ווייל עפעס א רב'ס א זון האט עס געטון משוגע מטורף וואס דא איז פארגעגאנגען נאו סעיפטי. מען דארף זעהן צו די שייגעץ שטיק האט צוטוהן מיט די טעיסט פון די קעיק דעטס קאלד די קאסטומער אדער דען דעט. העי, זיי זענען נישט באלעבאס, און ברוך השם די יוגנט כאפט עס שוין, הע הע, מיט די יוגנט פארן מיר אונז בעסער ווי מיט די אלטע. יעצט, מיין טאטע האט געגעבן פאר רעבן געלט צו בויען די שול, נעפ מענטשן און אנדערע אידן האבן געגעבן געלט, וואס רעכט האבן זיי ארויסצואווארפן מעמבערס? ווער? ווייל ס'איז דא א משוגענער יצחק שטערן? זיין נאמען גייט שוין אראפ לשמצה ווייל די עלטערן האבן זיי אזוי, כ'האב זיי אזוי אנגעדרייט, זיי האלטן טאקע ער מוז ארויסגיין, ער וועט ארויסגיין. ער וועט ארויסגיין הייסט א טעראריסט? וואטש ען סי. ער האט געמיינט ער קען קומען דא טוהן וואס ער וויל, ער איז נישט באלעבאס, מ'האט אים ארויסגעווארפן פון ענגלאנד אונז גיימיר אים ארויסווארפן פון אמעריקע אויך, אין חינוך קען ער נישט זיין, א משפחה פון גנבים, איין ברודער פארטיילט די חלוקה פאר פסח מיט די טרייפע פלייש און יעצט גייט ער אים ארום פארטיילן דארטן צו עסן, און אויף דעם געט אים יעדער געלט, משפחת הסרחי, שטערן משפחה. יעצט די פאליס זוכט אז ס'געווען מענטשן זענען געפארן מיט א קאר און זיי האבן געסטראשעט און זייער באליידיגט. צוויי חסידישע אינגעלייט, איך האב ענק געזאגט. עטס וועטס נישט קענען דא בלייבן וואוינען, וואטש ען סי, צו דעם רעבן שטאט, עטס האטס עס פארדרייט, האט קיינער מיך נישט געהאט א רעכט ארויסצואווארפן פון אלע שילן, איך זאל צאלן צען טויזענט דאלער אויפן עוורידזש יעדעס יאר צו פארן דאווענען ראש השנה יום כיפור און סוכות אויף ארץ ישראל, קיינער האט ענק דאס נישט ערלויבט, ס'איז דא א חסדיי אלף ווערט, זיין טאטע איז געווען א קראנקער משוגענער, און גרוימאן האט אים געהאלטן ביי די זייטן, ער האט געהאט א זון. האט ער דא א שידוך געטון, ער איז געווארן א באלעבאס, ער איז געקומען מיט א שירעם, ער האט מיך געוואלט שטעכן איך זאל ארויסגיין פון בית מדרש, האב איך געזאגט איך גיי ארויס דארפסט מיך נישט שטעכן, אבער איך לאז ענק איבער דא אזא קללה אז קיין איינער וועט עטס נישט מצליח זיין, און איינער האט מיר געזאגט וואס ער וואוינט ביי אים אין די שכינות אז ער האט יענעם חורבן ביי זיך אין שטוב, עטס קענטס דאס נישט טון? The NYPD is looking for four men who harassed two Hasidic teens in Brooklyn Saturday morning. WCBS's Marla Diamond has more from Borough Park.

אין בארא פארק, מארלא דיימאנד, WCBS News Radio eight eighty. סאו וואס איז געווען ווען מ'האט געמאכט מיינע העיט קריימס? מ'האט מיר געגאסן בליטש? שניצלער האט געגאסן בליטש פאר נחום ראזענבערג און מ'האט אים ארויסגעלאזט אנשטאט ער זאל גיין זיצן אין דזשעיל. מ'האט אים געמאכט א פעלאן, ער האלט נישט ביים לויפן צו זיין פרעזידענט עניוועי. סאו ער האט זיך צו ענק אזוי אויפגעפירט און דאס איז השם צילך, דער אייבערשטער פירט זיך אויף צו אונז אזוי ווי אונז האבמיר זיך אויפגעפירט צו אנדערע. כ'האב ענק געזאגט נאכאמאל. כ'האב ענק איבערגעלאזט א קללה ווען איך בין אוועק פון ווילימסבורג, ס'עטס נישט קענען מצליח זיין דא מיט גארנישט, מיט חינוך הבנים והבנות זיכער נישט ווייל מ'האט יעדן געשטויסן אין די במחילה און אין פופיק, און מיט אנדערע זאכן, דער אייבערשטער באצאלט ענק. עטס מיינטס אז קלויז מאגרוב'ס בלוט איז הפקר? זיין לערנען תורה וואס ער האט געלערנט און מ'האט אים ארומגעווארפן איבער די גאנצע וועלט ווי א הונט, דאס אלעס דער אייבערשטער האט ענק דאס מוחל געווען, און די אלע אנדערע רבנים, ס'דא איינער וואס האט געמאכט א ספר אויף. טאר, ער האט זיך עפעס געקריגט מיטן רעבן, ער איז געווען א מונקאטשער חסיד, ער האט זיך עפעס געקריגט מיטן רעבן, איך ווייס ס'הייסט די בית ארזים, זיין ספר, האט מען אים געכאפט זיינע קליידער און אריינגעווארפן אין מקווה, ס'איז געווען א דזשאוק, היהיהיהיהיהיהי, אקעי, יעצט לאכן מיר אונז, היהיהיהיהיהי, זאלסט גיין אין גלות און פארטיג, און בכלל ווי קומט דא אריין דוב הייקינד, ער האט דאך אפגע'גנב'עט פון קינדער געלט, האט ער אפגע'גנב'עט באלד א מיליאן דאללער, און געזאגט איינער משה בעק האט עס גענומען. ס'לייצעם! ער איז אויס אסעמבלימאן. פארוואס? ווייל ער האט געטון וואס מ'האט נישט געדארפט. שוין, דא האט עטס א משוגענעם, הערט צו. סאטמאר אונס וויליאמסבורג סאטמאר האט קריעיטעד וויליאמסבורג סאטמאר האט אנגעגרייט וויליאמסבורג פאר דיר סאו די האסט נעבעך געהאט א גרויסן טעות אחרי רבים להטות אונז האבן די מערסטע באסעס אונז האבן די מערסטע מוסדות מיר האבן די מערסטע קינדער ס'איז נישט קיין חילוק צו ס'אהרונים זאלונים דאס איז ביחד ווען ס'קומט צו סאטמאר איז עס ביחד. סאו די האסט נישט קיין קלו וואס די רעדסט, האסט אבער א רעכט צו זאגן וואס די ווילסט אבער די ביסט נישט גערעכט, סאטמאר אונס וויליאמסבורג דעי העוו די פאוער יו דאונט, נאובאדי עלס דאז, דעי דו. לאנג ביפאר דער רבי איז נאכנישט געבוירן געווארן, לאנג ביפאר דעט איז שוין געווען אידן אין ווילימסבורג, ווילימסבורג איז איינע פון די עלטסטע אידישע שטעטלעך וואס איז דא, דער רבי האט זיך דא אריינגעצויגן ווייל ס'האבן געוואוינט דא אידן. זיי האבן נישט קריעטעד גארנישט, דאס איז אלץ א חסידישע קראנקייט אז דער רבי האט באשאפן דעם רבונו של עולם. זיי האבן נישט קריעטעד, קיינער נישט משעבד, און צוביסלעך לאזט זיך יעדער אפ. די יוגנט לאכט בכלל פון דעם ווארט סאטמאר. זיי זעען עס איז איין שטיק פעיק פאוני פראוד, און עטס קענטס קיינעם נישט רעגירן וואס צו טון, און דאס איז אמעריקע. און לעצטנס, איך מיין די לעצטע פינף זעקס יאר שריי איך צו די גאווערמענט אז ס'איז דא מאר העיט קריים דען אין עני אדער פלעיס. איך האב זיך געפרעגט. דעזע שניצלער האט מיר געגאסן בליטש אין די אויגן האט מיך געוואלט בלינד מאכן ווייל ער האט נישט געוואלט ס'זאל עפעס ארויסקומען אויף אים וואס מ'וועט מען נאך רעדן וועגן דעם איך האף אז ס'וועט ארויסקומען אין קאורט אבער איך וויל וויסן דעיס איז נישט געווען קיין העיט קריים וויי דיד הי וואלק עוועי אונז מוז מיר דעיס פייטן סאו דער אייבישטער באשטראפט ענק ווען חברה לויפן יעצט ארום שרייען שבת אז היטלער איז געווען גוט און פארטיג עטס האטס א פראבלעם דערמיט איך האב נישט די זעלבע האט ער זיך געטון מיט מיר מ'האט מיך געסטריפט פון מעמבערשיפ משוגענע חברה, און דא האט עטץ א צווייטן משוגענעם. שיטה הקדושה פון יואל משה, קיינער האט זיך נישט אוועקגעריט. יא יא, שיטה הקדושה פון יואל משה גייט אנגיין ביז משיח'ס טאג, לייק איט אר נאט. העוו א בלעסד דעי העם. אונז האמיר צוגעשטעלט חיילים אויך צו די שיטה הקדושה, הער אויף מיט די גארביטש מיט די נאנסענס. שוין יעצט דארף מען אביסל שמועסן מירון, מענטשן פארן אויף מירון, מירון איז די זנות פון די וועלט, ס'איז געווען פאר צוויי צו פאר דריי יאר צוריק האט מען דארטן א א פרוי וואס האט געהאלפן אין די קאך האט מען איר נעבעך נעבעך מ'האט מיט איר געוואוינט און ס'איז געווען נאסרה לבעלה די רבנים זענען געזעסן אויף דעם זאך און די סוף איז געווען יא מ'האט זיך צוגערעדט ס'איז געווען א מפתה נישט קיין אונס יעצט דער עולם האט זיך אנגעהויבן צו כאפן, מענטשן האבן מיך אמאל געפרעגט, האסט נישט מורא פאר רבי שמעון? רבי שמעון וועט דיך דערווערגן? זאג איך, איך האב נישט קיין מורא, ווייל ער איז געווען דער גרעסטער מחמיר אין שמירת הברית. יעצט אין גער האט מען ארויסגעגעבן אז מיידלעך און יונגע מיידלעך און אפילו עלטערע מיידלעך טארן נישט פארן אויף מירון לג בעומר אן א השגחה פון די מאמע אדער פון א פארהייראטע פרוי וואס איז א קלאוז פעמילי און די זעלבע האט מען אין באיאן, באיאן האט מען ארויסגעגעבן אז מען טאר נישט, קיין מיידלעך און יונגע מיידלעך און אפילו עלטערע מיידלעך טארן נישט פארן אויף מירון לג בעומר אן א מאמע. פארשטייסט? באיאנע רבי צינדט דאך די הדלקה, מען מוז דאך עס זעהן. יעצט קערט זיך איבער די וועלט, ס'איז געווען דא א פראטעסט אין פראנט פון די איזריעל קאנסול, לעיזער בערלאנד דער חזיר הידוע ער גייט אנצינדן די הדלקה, פארשטייסט? אויף דעם דארף מען פארן אויף מירון. אנבעליוועבל וואס דא טוט זיך. יעצט ס'קומען יעצט ארויס אויף אלע טעלעוויזשענס אין ארץ ישראל אז ליצמאן האט געבעקט נישט נאר מלכי חיי לייפליין נאר אסאך אנדערע חזירים אויכעט, ס'איז געווארן לעבעדיג מיט אים. כ'האב געוואלט זאגן אז מ'גייט אויס מיט א מיידל אדער מ'זעהט זיך אינעווענדיג ווי יעדער וויאזוי ער פירט זיך דארף מען זייער וואטשן אז מ'זאל רעדן דברים של מה בכך נישט בהמה'ישע זאכן. ווייל ווען איך בין געווען א בחור, געווען עפעס א מיידל, און בין זיך געגאנגען זען, האט זי געפרעגט צו ס'איז בעסער צו באקן יעדן שבת א שיעור, יעדן ערב שבת א שיעור חלה און מאכן א ברכה, צו ס'איז בעסער נאר צו באקן וויפיל מען דארף האבן, ווייל דאס איבעריגע בל תשחית. האב איך מיך אויפגערעגט, דער איי געט פיוריעס, האב איך געזאגט אנטשולדיגט, איך בין עפעס א דיין אין הלכות חלה? איינער האט אייך פארקויפט אז איך קען הלכות חלה? דאס זאלט איר פרעגן א דיין, וואס ווילט איר פון מיר? פרעגט זי, נו וואס ווילט איר? זאג איך, איך וויל רעדן מיט אייך תכלית, איך וויל וויסן ביי וואס איר האלט. בין איך געוואויר געווארן אז זי האלט ביי גארנישט. זי פארבלענדט דעם אויג. זי האט א פראבלעם מיט הלכות חלה. האט זי מיר געהאט עשו, פעטער עשו. פעטער עשו האט געוואלט וויסן היאך מעשרין את המלח ואת התבן. עניוועי, מען גייט מיט א מיידל דארף מען מיט איר רעדן גראד און פרעגן וואו האלטסטו, ביי וואס האלטסטו. ס'דא יעצט א פרשה אין ארץ ישראל וואס גאנץ ארץ ישראל קערט זיך איבער. א נטורי קרתא משפחה, זי מיט אים, זענען ביידע פון נישט חוזרים בתשובה אבער זענען ביידע פון א מאדערענע טייפ פעמילי, אפשר אפשר איינס האט יא געווען א חוזר בתשובה ס'איז נישט וויכטיג, און דאס איז די קינדער און זיי האבן זיך משדך געווען און זענען געפארן וואוינען אויף בית שמש און דארט האבן זיי געדאווענט אין דעם פרומסטן בית מדרש נטורי קרתא, ער געגאנגען שעלטן יעדן שבת און ווארפן שטיינער, און דער סוף זיי האבן זעקס זיסע פיינע היימישע איידלע קינדער און זיי האבן ביידע זיך מיישב געווען זיי ברויכן נישט דאס גאנצע אידישקייט. ס'איז נאר געצווינגען געווען אויף זיי, און זיי האבן איבערגעלאזט דאס אידישקייט און מיטגענומען די אלע זעקס קינדער און זיי אויסגעשמד'ט. און זיי טענה'ן די גוטסקייט פון די גאנצע זאך איז אז מ'קען זיך קישן, די טאקט, די טאטע מיט די מאמע, די מאן און די ווייב, און מ'דארף זיך נישט שעמען פאר די קינדער. געהערט? אויסגעשמד'ט א גאנצע משפחה. איך האלט אז ווען איינער גייט זען א מיידל, די ערשטע זאך וואס ער דארף טון, ער דארף זי פרעגן, זיי נישט ברוגז, זאג מיר ביי וואס דו האלטסט און ביי וואס דו האלטסט נישט? און דו דארפסט איר זאגן, הער אויס, זאג מיר דעם אמת, אז דו עסט נישט זאגן דעם אמת וועט נישט טויגן. און דער בחור דארף פרעגן די מיידל די זעלבע זאך. ס'געווען יעצט א גאנצע מעשה א שידוך, דער בחור האט געפרעגט די מיידל ביי וואס זי האלט, זאגט זי בעיסיקלי ביי גארנישט, פרעגט זי דו האלטסט ביים גיין אין מקווה, זאגט זי ניין, דו האלטסט ביים האלטן שבת, זאגט זי ניין, פרעגט זי נו פארוואס זוכסטו דעמאלטס א חסידישן בחור, זאגט זי איך האב דיך נישט געזוכט, איך קען דיך נישט, מיין טאטע האט דאס אהיים געברענגט, כ'וועל נעמען דעם ערשטן שידוך, כ'וועל חתונה האבן, כ'וועל אים שלעפן מיין וועג, כ'וועל זען אז ער וויל נישט קומען מיין וועג, וועל איך אים איבערלאזן, מיט א גט קען מען גראד ארויסגיין, מען האט נישט קיין שום פראבלעם. ספעשעלי אז ס'וועט נישט זיין קיין קינדער איז נאט א פראבלעם, און היינט זענען די מיידלעך זייער זייער אפן און די בחורים נאך מער אפן, דעי ריעלי טאלק אבאוט דער פענטעסיס אין לייף און זיי האבן גאר ווייניג מיט רעלידזשען במילא איז זייער וויכטיג אז דו זעצט דיך מיט א מיידל, די אלע בולשיט וואס דו הייבסט אן, צוגעדעקטע שייטל צו אויפגעדעקט, לאנגע צו קורצע, דאס איז גארנישט, דו דארפסט פרעגן אפאר זאכן און דאונט בי אימבערעסד. כ'האב עס געזאגט פאר זייער אסאך מענטשן זאלן עס טון און זיי טוען עס און ס'קלאפט אויס זייער גוט, ס'קלאפט גוט, די מיידלעך זאגן אפן דארפסט פרעגן זאג מיר דו האלטסט ביים האלטן טהרת המשפחה? דו האלטסט ביים גיין אין מקווה יעדן חודש? היינט ענטפערן די מיידלעך ניין איך האלט נישט ביי די אלע זאכן און ממילא עסטו דיר שפארן אסאך עגמת נפש און עסט דיר שפארן אסאך צרות מיט געלט מיט אלע, סאו כ'וויל ענק ארויפלייגן דא עטץ הערן א גאנצע זאך וואס דא גייט פאר, אויסגעשמדט א גאנצע שטוב מיט קינדערלעך נעבעך.

עם תחושות עכשיו, כן? זה היה הכיף הכי גדול, אני בסדר. ס'איז געווארן אזא שמוץ די גאנצע אידישע וועלט אז ס'לאזט זיך גארנישט זאגן. אנבעליוועבל. קודם האט מען מיך גערופן איך זאל קומען דא צום פראטעסט וואס דאס איז אנטי העיט קריים, און אמת וואלט איך געדארפט גיין און זאגן אז מען האט אויף מיר אויך געגאסן, געוויזן מיט א גאן, און מען האט אויף מיר געגאסן בליטש, שניצלער מיט די אלע, מען האט זיי געלאזט גיין פריי, איך זעה נישט פארוואס דער גוי זאל נישט האבן די זעלבע רעכטן ווי דער איד, נאר אזוי ווי איך בין דאך דאך א איד וויל איך ענק נישט וויי טון, אבער ער זאל זיך אויסלערנען, ווען עטס האטס מיט די ראנג פערסאן צו טוהן וואלט עטס. אלע געגעסן דו חרא! יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך, זייער א וויכטיגע זאך, וויל דער עולם זאל אויסהערן. פול מיט וואסער שמוץ אהיימקומענדיג פון קאנטרי. עטליכע פרויען פון סאטמארע באנגעלאו קאלאני האבן אהיימגעקומען טראגעדיג און די מענער האבן א גאנץ ווינטער געווען א גאנצע זומער געווען אין די שטאט. א טייל מעירע זאגן אז דאס איז געווען פרויען מיט דער שווארצע גוי וואס האט געארבעט אין די קעמפ אין קאנטרי א טייל אנדערע מעירע זאגן אז עס איז געווען פון די מלמדים און מחנכים און מנהלים און סגן מנהלים וואס האבן געבליבן אין די קעמפ און קער גענומען פון די פרויען שנשמע ונתבשר בשורות זונות טוב זונות טובות גוטע זונות. כ'האב שוין נישט וואס צו זאגן עד כאן זייג א הונט זייטס אלע מצליח בשורות טובות און האטס א גוט געבענטשטע ליכטיגע וואך. עטס פארשטייטס ווי אונז האלט מיר? אונז זעמער אינדרערד אזוי אז דער עולם זעהט שוין מ'איז אינדרערד. נעבעך. ס'איז דא נאך זייער א אינטערעסאנטע זאך, כ'ווייס נישט וויפיל אמת ס'ליגט ווייל כ'האב נאך נישט די מקור דערפון, אבער ס'גייט זיך ארום אין לונדון דרייט זיך ארום א מעשה אויף א מיידל וואס איז געווארן פרעגנענט, זעהט אויס ז'האט זיך נישט געוויסט צו וואטשן, וועגן דעם זאג איך מ'דארף אויסלערנען די מיידל, דו לאזט איינעם אריין אין דיין לאך און אז ער שפריצט אריין אפילו בשוגג, זאמען האט אזא זאך אז ס'קריכט אפילו דו לייגסט נאר אריין ממש ביים סוף פונעם לאך אונטן און ס'איז נישט גוט אויסגעוואשן איז וואט העפנס איז ס'גייט אריין אריין אריין ס'ציעט זיך אריין און די ביז ס'קומט אן צו די יוטערעס וואס דאס הייסט די רחם. סאו ס'איז א זאך וואס דער אייבישטער האט אזוי באשאפן סא עניוועי איז דא יעצט א גאנצע זאך אז א מיידל איז געווארן שוואנגער כ'האב נישט. איך נעם טויזענט דיסקלעימערס איך האב נישט די אינסייד אינפארמעישאן און ס'איז דארטן דא א סקול וואס הייסט בנות ירושלים און זי איז געווארן שוואנגער פון איר פעטער דאס איז וואס דא גייט פאר יעצט דער אינגערמאן זארגט זיך אז מ'איז אהיימגעקומען פון די קאנטרי שוואנגער ער כאפט נישט אז מ'קומט פון מירון אויך שוואנגער ער כאפט נישט ס'איז דא אזויפיל געלעגנהייטן ס'איז אנבעליוועבל. כ'האב אויך געוואלט זאגן אז כ'האב ארויפגעלייגט דא פון אברהם האגער, אברהם האגער? אברהם גאלדשטיין, כ'האב ארויפגעלייגט דא עטליכע קליפס ווי ער רייסט זיך ארום מיט מיר פאר גארנישט, און כ'האב ארויפגעלייגט הרב יונה יאנין פון די חשוב'סטע רבנים אין ירושלים, רחמנא לצלן, כ'האב ארויפגעלייגט אלעס וואס ער רעדט מיט פרויען, איז אברהם האגער נעמט זיך אן פאר די אלע, ער איז דאך קעגן מיר, הי העז א פעשען פאר מיר, כ'ווייס נישט פארוואס, און ער הייבט אן צו טענה'ן אהער און אהין, אהין און אהער. איז לייג איך אים ארויף, כ'וויל ירא הקהל וישפוט, מען זאל זעהן, מען זאל פארשטיין פארוואס א גר טאר נישט באקומען קיין שום משרה, קיין שום געוועלטיגונג ביי כלל ישראל, ר' משה פיינשטיין שרייבט ער טאר אפילו נישט זיין קיין פרעזידענט אין א שול, דאס הייסט אויך שוין א משרה? די גמרא זאגט אז אפילו דער וואס שטייט אויבן אויפן דאק און ער זאגט וואו צו לייגן וועלכע פרוכט, דאס הייסט אויכעט מן השמים האט מען אים געגעבן א משרה? אפילו דאס טאר מען זיי נישט געבן? עניוועי, כ'וויל איר זאלטס עס אויסהערן. יו נאו ר' נחום ליסענינג טו יו אינקריסינגלי איז מעיקינג מי ווערי ווערי ווערי איריטעיטעד ענד ווערי וואריד ביקאוז יו נאו איט טעיקס טו טו טענגאו אקעי איט טעיקס טו סאו לעטס סעי נעבעך לעטס סעי דעט די מצב איז סאו בעד ענד יו העוו א רב לייק דיס דעט איז דואינג דיס טו באט די וואמען העוו טו בי ווילינג אלסא אר יו טעלינג מי דעט די נשים אין כלל ישראל אר גאוינג טו א רב, ווילינגלי, אשת איש און קאמיטינג אדאלטערי וויטש איז די מאסט סיריעס קריים יו נאו אדאלטערי וואט קוד בי ווארס דען אדאלטערי וואט קוד בי ווארס דען אשת איש סא וואטס העפענינג אין כלל ישראל אקארדינג טו יו איז דעט די מען אר גאוינג טו פונטא קאנא, אין דאמיניקאן רעפאבליק אנד די וואמען אר גאוינג טו די רב וואטס גאוינג אן רבותי.

אוי, די רבנים רעדן זיי איין, ס'איז דא אין איינע פון די גדולי הפוסקים פאר פֿיר הונדערט יאר צוריק, איז געווען עפעס איינער געקומען און האט איינגערעדט די פרוי אז ער זאל האבן אן אפעיר מיט איר, איר מאן איז עפעס אוועק געפארן, ער האט איר וויל האבן אן אפעיר, וועט מען האבן א קינד ס'וועט זיין משיח, און נו ווען דער מאן איז אהיים געקומען איז ער געלאפן צום רב פרעגן, ס'איז געשריבן אין די תשובות, צו דעס הייסט א אונס צו א מפותה, זאגט ער דעס הייסט א מפותה ווייל א אידישע טאכטער דארף וויסן אז איר לאך דארף זיין אנלי פאר וואן מען, איז למעשה וואס איך וויל מיט דעם זאגן, פון פרויען זענען אזוי תמימות'דיג ס'איז נישט קיין השגה. ווען איך האב גענוג צייט און געדולד קען איך צוגיין צו וועלכען אשת איש אין ווילימסבורג אין די גאס און איך קען איר מסביר זיין אז איך האב גאר איר מקדש געווען אונטער א חופה. זיי זענען זייער תמימות'דיג און דעי פאל פאר בעליווינג. דאס איז דאך די פראבלעם, מ'האט אויסגעלערנט א בת רחל מיידל וויאזוי האט נחמיה וועבערמאן געקענט צוקומען צו אזויפיל בת רחל מיידלעך? מ'האט זיי אויסגעלערנט אז ער מעג. און אזוי איז געווען אסאך. שלמה הערצאג, די אלע חזיריי וואס דארט איז פארגעגאנגען.

חזקל טייטלבוים, ער איז א מוהל יארן לאנג דער סאטמארער מוהל, הי ליווט הי העד סעקשועל עפעיר, ער איז אריינגעקראכן אין די ווירדזשיינע מיט זיין פופיק אין זיין שוועגערין. כ'וויל דיר זאגן א זאך, ס'איז דא א מורא'דיגע זאך, איך גיי אסאך מאל צו ליטווישע חופות, אה, זייער אסאך מאל. די ליטווישע רב הייסט די פרוי זאל אראפנעמען דעם שלייער פונעם פנים, פארוואס? ווייל ער שרייט. וועמען ביסטו מקדש? פרעג די מאן, שטעל אים צען מיידלעך, פרעג אים וועלכע פון די האסטו מקדש געווען, הי וואודענט נאו, הייסט ער מען זאל אויסטון דעם שלייער, און ער הייסט אז דער מאן זאל שיין קוקן אסור לאדם לקדש אשה עד שיראנה, און נאכדעם הייסט ער די פרוי זאל קוקן פון וועמען זי נעמט די קידושין, איז וויל איך דיך פרעגן, ווען דו גייסט צו צו א פרוי אין די גאס, ביסט אן אשת איש, ווער איז דיין מאן? דער און דער. זאג, דו האסט אים געזעהן ביי די חופה? האסט אים בכלל נישט געזעהן? יו דאנט נאו הו וואז דעיר? ס'האט עפעס ארויסגעקומען א פינגער פון אונטערן ווייסן גאון, און ס'איז ארויסגעקומען א הענט, סאו וועגן דעם זאג איך דיר, די פרויען זענען אזוי תמימות'דיג, באלד וועסטו נאך זאגן קיינער איז נישט פארהייראט. די מעשה קען פאסירן ביי די גוים, אבער ביי אידן, ס'איז דא א באדעקן, ס'איז דא עדי קידושין, ס'איז דא א רב, ס'איז דא א טאטע, ס'איז דא א מאמע, ס'איז דא עדות, ס'איז דא א כתובה, יו נאו יו קענט פלעי געימס, דאס איז הארד טו בעליוו, הארד טו בעליוו אז א אידישע טאכטער ווייסט נישט אז מ'טאר נישט גיין מיט א פרעמדע מאן, איי קענט, איי קענאט איווען ביגין טו ענעלייז. דעט דעיס איז פאסיבל, פארשטייסט וואס איך מיין? וואט סטאפס מי טו גאו אווער טו עני וואמען אין די סטריט זאגן אז דו איך בין געווען דו ביסט געווען דארטן ווען איך האב געגעבן די קידושין יו ווער דעיר שי דידענט סי איט צו זאגן איך וועל ברענגען די עדי קידושין און זי וועט זאגן זאג מיר אברהמעלע אר יו נארמאל זי וועט זאגן זי ברענגט מיר א טאטן און א מאמע און זי וועט נישט ברענגען קיינעם מען זעהט נישט די כלה ס'דא אין די הלכה איז דא וועגן דעם אסאך געשריבן אז ס'דא וואס זיי האלטן זיי מוזן זיך אויסטוהן די שלייער ענד יו העוו טו לוק עט הער. אונז האמיר געהאט א זיידן וואס ער האט געהייסן לבן ארמי, אונז האמיר געהאט א זיידן וואס האט געהייסן יעקב אבינו, ס'איז געווען א באדעקען מיט א באלעקען מיט א באשמעקען, און למעשה פונעם טשעיר וואס די כלה איז געזעסן ביז אונטער די חופה האט ער אויפגעטוישט. און יעדער האט געשריגן יור ליווינג אין א מיסטעיק, יעדער האט געשריגן הולא הולא הולא לע הולא, ס'איז געווען א סאנג אז הוליא, און יעקב אבינו האט נישט געכאפט, יעקב איז געווען איש תם, ער איז געווען א תמימות'דיגער מענטש, איט דידנט דאון אן הים, מ'וועט מיט אים מאכן אזא געשעפט, אבער אונז זעמער אייניקלעך פון לבנ'ען אויכעט, סאו ווי וואטש אוט פאר עווריטינג. ס'איז דא א חזיר לייזער בערלאנד האט אפגעטרענט טויזענטער פרויען אין זיין לייף קעריער, ער האט זיי אלע איינגערעדט גרויסע זאכן אז מיט דעם זיווג גייט ארויסקומען משיח.

יענעס טאכטער. און ווער איז געווארן אויך דער חתן? יענעס זון. שוין, ס'גייט זיין א ווארט תנאים, א אפרוף, און נאכדעם ס'קומט די חתונה, און ביי די חתונה, וואס מ'האט שוין פארגעסן ווער די חתן איז, ווער די כלה איז, און ס'דא א שומר אויף די חתן, ס'דא א שומר אויף די כלה. און נאכדעם ס'דא די אונטערפירערס, און מ'שרייב די כתובה, און מ'דארף עדי קידושין, עדי יחוד, סאו יור סעינג אפשר טאקע, קאמאן גראו אפ, ר' נחום גראו אפ, אקעי? גראו אפ, יו קענאט עקספעקט א סיריעס טינקינג פערסאן. דאס דארף ברענגען דאוטס, איך ווייס נישט צו וועם איך האב חתונה געהאט, אפשר געווען אן אנדערע. סטאפ פלעיאינג געימס, אקעי? פוט יור פוט אן די גראונד, די אנלי פאסיביליטי דער איז, איז סאמטינג דעט נאו וואן וואנטס טו סעי. ווען די פרוי האט געוואלט מזנה זיין, און די שייגאץ רב האט אויך געוואלט מזנה זיין, הי דינט קעיר וואס אשת איש. איף יו טעל מיר דעט באוט אוו דעם קאנספייערט טו דו די עבירה,

פארשטיי וואס איך מיין? ווערי ווערי דזשואיש רחמנא ליצלן. און א גר צדק איז א ביג דילעמא פאר א קאלטשורעל דזשו. ס'איז א ביג דילעמא ביקאוז מה נשתנה הגר צדק הזה מכל מכל מכל היהודים? יו סי איף דער איז סאטש א טינג עז קאלטשורעליזם סאו וויי איז דיס גיי פראם פארטא ריקא גיבן מוסר? ס'איז דזשאסט א ווערי דיפיקאלט, ס'איז א הארד פיל טו סוואלאו.

באט די קאלטשורעל דזשו העז א ביג פראבלעם ביקאוז הי טעיקס עוועי היז געים און עקספאוזעס היז שקר ענד דעטס א ביג פראבלעם פאר הים. געדענקט איך האב ענק געזאגט אז סגייט ארויסקומען אויף זייער אן ערנסטן רב, אבער נישט אז ער האט געטאטשט קינדער, און געטון חזיריי'ען מיט פרויען, סאו דא האט עטס, דער רב הייסט הרב יונה ינין, ער האט ארויסגעגעבן א חיבור אויף מקוואות אויכעט, אויף מקוואות, אויף טהרת המשפחה, ער הייסט איינער פון די גרויסע רבנים ביי די רבנות. און יעצט גייט מען זעהן אז נישט נאר חזקאל טייטלבוים האט בועל געווען אן אשת איש, נאר ר' יונה ינין, ווער ווייסט וואס ער האט געטון, ס'קומט יעצט ארויס צוביסלעך, איך לייג עס ארויף ווייל איך וויל דער עולם זאל וויסן, איך האלט אז מ'דארף מאכן פרויען זאל מען אויסלערנען זאלן פסק'ענען מרות, און ממילא וועלן זיי נישט מוזן אנקומען צו קיין רב, זאלן זאגן פארן רב גיי אין דר'ערד. ס'איז א שרעק וואס דא גייט פאר, ס'איז ממש א שרעק, כ'האב ענק געזאגט ס'גייט ארויסקומען ביז א וואך צוויי, און וועגן דעם האט זיך די רב הראשי פון צפת נישט געוואלט מישן ווייל דאס איז אויכעט פון זיינע חברה, דאס איז פון די רבנות. יעצט הערט אויס און עטס וועט הערן, אנבעליוועבל וואטס גאוינג אן. עדויות של נשים חרדיות שהגיעו לייעוץ אצל הרב ינון יונה בעל בית הוראה בשכונת גבעת שאול בירושלים,

כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך. ביי אונז איז דא אזוי, קיינער טוט גארנישט פאר א צווייטן נאר אז ס'ליגט גרויס געלט און ס'איז דא וואו צו גנב'ענען, נאר דעמאלטס טוט מען. אן געלט טוט קיינער נישט, אבער יו געט בלעימד איווען איף יו דאנט מעיק עני מאני. העי, איך וויל עטס זאלט אויסהערן ווי איינער פרעגט מיך אזוי ווי די בר יוסף שפיל. ער גייט דארטן דורך יחצל, ער זעט א זאק, ער מאקלט אים אן, ער זאגט געב צוריק מיין פעטער יוסף. ביז ס'קומט א צווייטער ברודער און זאגט, איז דאך א זאך, וואס ווילסטו פון אים? הערט אויס. איינער הייבט מיך אן צו עקיוזן, ער וויל וויסן ווער ס'האט געהארגעט דעם בחור. הערסט, ער האט גאר א טענה צו מיר. סאו ענטפער איך אים, איך האב אים נישט געהארגעט, ברוך השם, אזוי ווי די מעשה יענער מיט די לוחות, איך וויל זאלטס אויסהערן. ר' נחום ראזענבערג, ווער האט געהארגעט פישמאן בחור? ווער האט אים געהארגעט? ס'איז אזויפיל גירסאות, מען זאגט די גאנצע קריים סין איז געווארן געקאווערט, יו אר אפרעיד טו טאלק אבאוט איט, וואי? נאמבער טו, פארוואס זוכט מען נישט די מיידל וואס פעלט שוין איבער א וואך? פארוואס זוכט מען איר נישט? פארוואס וויל מען נישט רעדן דערפון? פארוואס וויל קיינער נישט רעדן פון די מעשה פון די מיידל? אבער ר' נחום ראזענבערג זאל אויך קאווערן דאס אויך? הו קילד די בחור פישמאן וואס מ'האט אפגעברענט? האט ער זיך אליינס פארברענט צו מ'האט אים פארברענט? גיי הערן אין בארא פארק, ס'דא פופציג גירסאות אויף דעם. נאמבער טו, וואס איז די מעשה מיט די מיידל? פארוואס זוכט מען איר נישט? פארוואס וויל מען איר נישט זוכן? וואס גייט פאר אונטער די גאנצע מעשה פון די מעשה פון די מיידל אין בארא פארק? וויי אר יו אפרעיד טו טאלק אבאוט דיס פראבלעם? מאטי, דו פרעגסט זייער גוט, איך וויל דיר ענטפערן על ראשון ראשון ווייל ס'איז שיין איז שיין. קודם כל פרעגסטו פארוואס מען זוכט נישט די מיידל, גמרא זאגט אז אישה כלי זיינה עליה, דאס מיינט אזוי אז גוים כאפן לאמיר זאגן א מיידל אין געפענגעניש דארף מען נישט מורא האבן אז מ'עט זי הרג'ענען, פארוואס? ווייל זי האט די כלי זיין אויף איר, זי האט א עוזי, זי האט א מאשין גאן אויף איר.

סאו איך וויל דיר מסביר זיין, ווי אר נאט היער טו ווייפ אוט עוורי קריים סין דעט דער איז ביקאוז ווי דאנט נאו די אינסייד אינפארמעישן אן מאוסט אוו דעם, ווען ווי סי דער וואז עי רעיפ אדער די רבנים ווילן פראטעקטן משכב זכור ווי העוו טו פייט פאר איט. באט אונז קענען דאך נישט יעדן חזיריי, פאראיאר איך בין אויף געווען א גאנצע וואך, באקומען פון די פאליס אז דער וואז טוירטי סעווען רעיפס, טוירטי עיט רעיפס פאראיאר אליינס אין הר מירון און מ'האט געגאנגען צום גערער רעבין ער איז אין בית חלקיה און מ'האט געגאנגען צו דעם רעבין און צו יענעם רעבין און מ'האט געארבעט אז זאלן אלע זאגן אז מיידלעך זאלן נישט קומען ס'איז דא צען רעבינס האבן געזאגט מיידלעך און פרויען זאלן נישט קומען איין רבי האט אפילו געזאגט איך געדענק נישט וועלכער אז נאר די זאלן קומען וואס זיך חאלאקען, די איבעריגע זאלן אינגאנצן נישט קומען דו פארשטייסט אונז טוה מיר מאטי, ווי דואינג סאו מאטש ווארק דו ווייסט איך שלאף שוין נישט פיר נעכט פיר טעג און פיר נעכט, מען ארבעט, מען שטעלט צו, עניוועי. יעצט פרעגסטו ווער ס'האט דעם פישמאן בחור געהארגעט? ס'דא אסאך גירסאות אין דעם, און אונז קען מיר נישט וויסן וויזילאנג אונז האמיר נישט ווער ס'זאל שטופן, דער טאטע וועט ווערן אויס אבל שוין און נישט זיצן שבעה מער, דארף ער גיין שטופן ביי די פאליס. ס'דא א גירסא אז דריי בחורים פון די כיתה, ס'געווען א איד וואס ער האט געהייסן דער באבובער רב, נישט ר' שלומעלע, ער האט געהאט א זוהן, דער וואס איז געווען פון די נטורי קרתא, ט, דער געווען אזא וועלטס גנב, כ'האב גערעדט די וואך וועגן רבי'ס גנבים, ער געווען אזא וועלטס גנב אז דער טאהשער מיט אלע קענען זיך איינפאקן פאר אים, אזא גנב איז ער געווען, איז אריינגעקומען אין די ישיבה, געווען א פארקינסאנס, האט נישט געהאט פון זיין לעבן גארנישט, מ'האט אים משוגע געמאכט אז ער מוז שטעלן דעם איידעם זיין איידעם רבי האט ער געפרעגט וויפיל איז דא אין די קאסע, האט מען אים געזאגט ס'איז דא עפעס אפאר מיליאן, האט ער געזאגט מ'זאל אים אהער ברענגען, אזוי האט מען אים געהאלטן אריין ברענגען, און די צוויי איידעמער. דאס איז נישט ר' בן ציון נאר זיינע די צוויי איידעמער פון דעם. פון דעם פריעריגן רעבן האט געפאקעטעט געלט אז מ'האט געמוזט מאכן א ועד אז מ'זאל צאם נעמען געלט פאר באבוב זאל קענען עקזיסטירן. זיי האבן געהאט צו טוהן מיט די מאפיא, זיי האבן געהאט צו טוהן מיט די גרעסטע גאמבינאו פעמילי, די וואס האבן גע. געטראגן דראגס איבער די וועלט מיט אייגענע פליגערס געפארן איך געדענק נישט וואסארע חיות דאס איז געווען דאס וואס איך טענה אז קיין שום רבי קען נישט רעדן פון משא ומתן באמונה ער קען רעדן פון א אייבישטער מיט א בייבישטער אבער ער קען נישט רעדן פון איין ערליכן דאלער איז בקיצור איז די חברה האבן געהאט גרויסע קאנעקשאנס איז למעשה פרעגסטו ווער ס'האט געהארגעט דעם בחור איך האב נישט קיין השגה אז די טאטע וועט וועלן געוואויר ווערן קען ער געוואויר ווערן מ'זאגט אז ער איז שוין די דריטער בחור פון די כיתה וואס האט זיך נעבעך גענומען דאס לעבן. ס'קען זיין דארט איז געווען איינער וואס האט געפעצלט אז ס'איז געגאנגען א בחור, און קען זיין זענען אלע נעבעך ברעין דעמעדזשד, און עס קען זיין ניין, ער איז געווען אזוי אויף דראגס, ער האט געבארגט געלט פון די מאפיא און זיי פארברענען, אזוי האבן זיי געטון מיט שטארק אויכעט, נאר ביי שטארק איז געווען א יד ישראל באמצע וועגן עפעס נאוטס פון דרײַ מיליאן דאלער אבער וואטעווער איט איז איך נעם טויזענט דיסקלעימערס. איך מאך א שווייג? איך האב דען ליעדס? איך האב נישט ליעדס מער ווי דו? וואס דיך באדערט באדערט יעדן, יעדער ווייסט אז דאס איז נישט סתם אזוי. ענד יו וואנט טו נאו סאמטינג, והחי יתן אל לבו, זאג יעדן טאטן גיב אכטונג אויף דיין זון און גיב אכטונג אויף דיין טאכטער. סקען זיין דיין זון האט שוין א גוירל פרענד, און סקען זיין דיין טאכטער האט שוין א בוי פרענד. דאס איז שוין מזנה דעי ענד נייט. שטייסט יענקי דאסקאל דער חזיר דער מנוול גייט אויסלעקן א מיידל ביי די זעכצן יאר וואס מ'קריגט א פיריעד. פוי דו דרעק וואס דו ביסט, און שיקט זיינע דריי קעדילעקס מיט זיין ווייב אז זיי זאלן קומען אין קאורט כאפן פיקטשער פון מיר אז איך זאל מיך שעמען, יענקי איך שעם מיך נישט, איך האף צו דיין טרייעל דא צו זיין בלי נדר, און כ'וועל זיין אין ארץ ישראל, איך וועל איבערלאזן דעם אייבערשטן מיט ארץ ישראל און איך גיי קומען צו דיין טרייעל דו חזיר דו וואס דו ביסט, דו מנוול דו האסט געמעגט טאטשן א זעכצן יעריג מיידל ווייל די טאטע פלאגט זיך מיטן רענט, שוד בי עשעימד אוו יור סעלף, איך בין נישט עשעימד דיר נאכצולויפן, עניוועי. און איך הער זאגן אז ס'איז געקומען פון היינטיגן באבובער רב א ציווי אז ער מעג נאך קומען דאווענען ביז מ'איז עס נישט מברר, שטייסט? יעדער איז איהם נאך מקרב. סאו כ'וויל דיר זאגן איין זאך, אונז ווייס מען ס'שטינקט אונטער, אונז ווייס מען ווער ס'האט געהארגעט דעם שטארק אויכעט, מ'האט פריטי גוד א פעיר איידיע, דער גוי וועם מ'האט איינגעזעצט האט אים זיכער נישט געהארגעט, נאר מ'האט קאנעקשענס מ'וועט אים ארויסנעמען ביז צוויי דריי יאר, היל געט א פיו דאלערס, ווי נאו אלל דעט, באט איף יו דאונט העוו א ליעד וואט קען יו דו, יו קענט דו עניטינג. איז וואס וויל איך דיר זאגן, איך ברוך השם האב נישט געהארגעט, איך האב נישט געקענט, איך האב נישט געהארגעט, דעטס אלל איי נאו, קענסט זיך אליין גאר נחום ראזענבערג, וואס ווילסטו פון מיר? כ'האב אים געוואלט זאגן פון וואנעט ווייס איך אז איך טוה גוט? ס'שטייט אז ברצות השם דרכי איש גם אויביו ישלים איתו. דער פיינט איז אויך משלים. איז למעשה, כ'האב באקומען די וואך זייער א אינטערעסאנטן טעלעפאן קאל פון איינעם וואס האט מכשיל געווען צענליגע יאהרן קינדער, אונז האמיר אים גערודפ'ט, און ער זאגט מיר, קודם מוז איך דיר דאנקען פאר דיין הייליגע ארבעט, ווייל ווען נישט דו וואלט איך געווען פארזינקען אין שאול תחתית, און צווייטנס וויל איך דיר זאגן אז איך וויל זאלסט מיך אראפנעמען פון די בלאגס, איך וויל תשובה טון, איך זע איך האב נישט קיין ידידים, כ'הער ער איז געפארן פון לונדון אויף אנטווערפן, זיין שווער געזעסן שבעה, קיינער האט אים אפילו נישט געגעבן קיין שלום, די סוף איז ער זאגט ער וויל ארויס, זאג איך הער אויס איך נעם דיך נישט אראפ. נאר איין זאך קען איך דיר זאגן אז דו ווילסט מיך פאלגן, וועל איך דיר געבן אן עצה, איעצך ויהי אלקים עמך, שטעל דיך אויף אין בית מדרש ווי דו דאווענסט, זאג רבותי איך האב מכשיל געווען קינדער, איך ווייס נישט וויאזוי איך קען ארויסקריכן, איך טו עס נישט מער, און איך בעט וועם איך קען העלפן וועל איך אים העלפן וויפיל איך קען וואס איך קען, און איך טו תשובה, און איך בעט יעדן איינעם מען זאל וויסן מען טאטשט א קינד האסטו געהארגעט א קינד אויף דורי דורות, זאגט ער פאר מיר, איך קען מיינע חברה די וואס איך האב מכשיל געווען זענען אזוי אראפגעפארן פון וועג אז ס'איז שוין נישט דא זייער גלייכן. איך האב שוין אויך געוואלט אראפגיין פון וועג נאר איך האב מיך עפעס צוריק געכאפט, קען זיין להורות תשובה, און כ'האב געזאגט געב ארויס א עמטליכן סטעיטמענט דו עניטינג אין די ווארלד אבער דאונט טאטש א טשיילד, און ער שיקט מיר צוריק א טעקסט א טאג שפעטער, איך האלט עס ביים טון דאס הייסט. ברצות השם דרכי איש גם אויביו ישלים איתו. דער גרעסטער פיינט, איך האב אים אראפגעברענגט אזוי מיאוס, און ער שרייבט מיר איך דאנק דיר פאר אלעם וואס דו האסט געטון, סאו סאק מיר קאק, מיר גייטס קאקן אויפן ים סוף, איך האב ענק שוין לאנג געזאגט, גייטס בעקן נאך אפאר חזירים, און דעטס איט, און יו געט סאם לעס, דאס איז געווען סאק מיר קאק מיר אלע יארן, דערפאר האבן זיי נישט מצליח געווען, קוק סאטמאר רב, און אזא דזשייענט, מען האט אים קיינמאל אין לעבצייט נישט געפאלגט אפילו. די אלע חברה האבן שוין געדיעלט אונטערן טיש מיט אלע חברה און מיט די ציוניסטן און מען האט שוין געברענגט געלט פון די יונייטעד דזשואיש אפיעל, דער מענטש איז א אויסגעשפילטער מענטש. וועסט נאך הערן ווען ס'וועט זיין צענליגע חיילים וואס וועלן גיין פון סאטמאר דארט אהין צו די צו די צבא, צענליגע. יעצט דא אויך א מיידל, זי האט זיך גענומען דאס לעבן נעבעך ווייל זיי פארן אוועק און זענען דארטן לאונלי. ס'איז דא אין ארץ ישראל א גאנצע ועד למען החייל הנעדר, די וואס זענען אין די פרעמד. זיי זאגן ס'איז די דריטע מיידל וואס האט זיך גענומען דאס לעבן יעצט אין מיליטער. אדער זאגן סעקס איז אויך נאר אינדזשויעבל וואנס א וויק, טווייס א וויק, סיקס טיימס א וויק, און נאכדעם ווערט עס נמאס אויף וואכן און חדשים. כ'האב יעצט ארויפגעלייגט אז מ'זאגט דער אייבישטער לאזט נישט מ'זאל דאס און דאס און די בחורים טענה'ן ווי קען מען זיך צוריקהאלטן. כ'האב יעצט ארויפגעלייגט אז דרייסיג פראצענט פון די אמעריקען באפעלקערונג האבן נישט געהאט קיין סעקס פאר זיי זענען געווען טוירטי טוירטי פייוו. דעי דידנט וואנט טו געט אינוואלווד אין אלל דעט גארביטש, אונז זעמיר נאר אינוואלווד ווייל מיר זיצן אין א ישיבה און מען טוט דארט גארנישט און דער פופיק שטעלט זיך רייבט מען אים אויס, באט איף יו וואלד העוו סאמטינג אין לייף דעט יו לוקינג פארווערד יו וואלד העוו א, אזוי ווי עס איז דא אין אלע קאלעדזשעס ס'איז דא דו קומסט אריין איז דא א מענטש א דין ער נעמט דיך אויף ער פרעגט וואט איז יור גאול אין לייף וואס ווילסטו אונז האמיר דאס נישט וואטס יור גאול אין לייף כ'וועל קוועטשן די באנק פיר יאר כ'וועל טרעפן א מיידל כ'וועל חתונה האבן און כ'וועל טרענען דאס איז די גאנצע גאול היינט, אונז זעמער אזא מעסד אפ קאמיוניטי אז אונז ווייסמיר אפילו נישט ווי מעסד אפ אונז זעמער, פרעגט מיך איינער ני אפשר זאלסטו טרייען עס אויסצוסטרעטענען, זאג איך אים ניין ניין ניין ניין ניין, ווען ר' משה'ל האט ארויסגעווארפן די בארדעם האט ער געזאגט ווי לאנג ס'איז נאך דא אן איי איבערגעבליבן פון די אלטע שקצים וועט ער מיר אומברענגען דאס חסידות, די אלע אלטע מוז מען ארויסשטעלן זאלן זיך גיין אין דר'ערד, אזאלכע יצחק שטערנס און די אלע פירער. מ'עט זיך ארויסזעצן מ'עט מאכן ארדענונג, יא דעמאלטס קען מען מאכן ארדענונג, מ'האט פון גרעסערע שווערערע מוסדות ווי סאטמאר געמאכט מענטשן, און שוין. און ס'איז דא איינער וואס רעדט די גרויסקייט פון סאטמאר זיי טוען גמילות חסדים מיט הלוית המת מיט די אלע באבאבאבאבא סאקמער קאקמער יא האט מען זיך געשלאגן אהרן מיט דעם זלמן לייבן האט מען געלאזט א נפל ליגן אין א פרידזשידער אפאר טעג און זריל גליק האט געזאגט אז טאמער מ.

ווילסט נישט געבן געלט געב נישט קיין געלט געב יא געלט עס גייט דאך נישט פאר מיר אין טאש עניוועי איז געווען דעמאלטס אן ערליכער ראש הקהל זייער א וואוילער גייסט נאך בלייבן לעפקאוויטש און ער האט אנגעקאלט מיין פעטער און געזאגט איך וויל זאלסט ווייטער גיין ביי אונז אין בית מדרש נאך געלט קיינער עט אונז נישט איינטיילן וואס צו טון פארשטייסטו דא אזא ראציגער אינגערמאן ווי יצחק שטערן ער מאכט קינדער זאל זיין אזא עזות פנימער פאר די טאטעס עס איז נאך נישט דא ווער ס'זאל אנכאפן די לייצן און זאגן עי אינאף איז אינאף דעמאלטס איז נאך געווען ווער ס'האט אנגעכאפט די לייצן און געזאגט אינאף איז אינאף.

אז יעצט איז זעכציג יאר פון ישמח משה, דערנאך איז אזויפיל יאר, און פלעגט יעדעס יאר אויף ראש השנה, יום כיפור און סוכות איינרייסן אז דער אייבערשטער זאל שוין רחמנות האבן אויף אונז, און ער זאל אונז שוין שיקן דעם גואל צדק, למעשה יצא מה שיצא און קוקטס וואו אונז האלט מיר, וויל איך ענק זאגן, ווען איך האב אנגעהויבן מיין מערכה איז געווען פופצן יאר צוריק, כ'האב מיך מיט די רבנים פארהאנדלט, זיי האבן נישט געוואלט הערן, זיי האבן געזאגט א זאך וואס איז פרי פאר אלל קענסטו אויף אונז נישט ארויפ'אסר'ן, שוין, אקעי האב איך געזאגט פיין. כ'על מיך שלאגן, איך האב נישט קיין פראבלעם, איך בין נישט קיין סאסייעטי מענטש, איך בין נישט געפעלן פאר קיינעם, און איך לעב נישט פון סאקמער קאקמער, איך האב זיי אלע אין דר'ערד, איך האב נישט מיט זיי גארנישט, זיי קענען מיך נישט אפשטעלן פאר נאו מאני אין די ווארלד. עניוועי, ס'איז יעדעס מאל אבער געקומען צו א מצב וואס ווען ס'איז געווען א פראבלעם האט עס מיר זייער וויי געטון, נישט סתם, זייער, איך פלעג נישט קענען שלאפן. טעג און נעכט. היינט ברוך השם יא, איך קען שלאפן, איך האב נישט קיין פראבלעם. פארוואס? ווייל אז עטס ווילטס נישט פאלגן, האב איך שוין נישט מיט דעם גארנישט. ס'דא וואס פאלגן, מען ראטעוועט הונדערטער קינדער, אבער אז עטס ווילטס נישט איז נישט. קיצור, איך קריג די וואך א טעלעפאן פון א טאטן, און ער זאגט מיר אז אויף זיין זון לערנט ביי די זאלוינים, און. די זאלי אליין איז געווען א חזיר אין די ישיבה ביי זיין טאטן, ס'דא וואס געדענקן עס נאך, כ'האב עס נאכגעפרעגט יעצט נאך פון אפאר מענטשן, יא ער האט געקענט אנכאפן יענעם דעם פיפיק, איינעם, נישט קיין חילוק, יענער איז דאך נעבעך א וויקטעם, און שאקלען פרעגט די גמרא, שעים אן דעם. עניוועי, למעשה איז דא געשען אזוי, זאלי קען נישט פירן קיין ישיבה, שטעל דיר פאר ס'איז אזוי ווי איך זאל וועלן גיין פירן יעצט אן עראפלאן, כ'קען נישט, ס'איז א שטיק בהמה האט אריינגענומען רשעים זאלן פירן, מענטשן אן א הארץ, נישט וויכטיג, ס'איז היסטערי, די גאנצע ישיבה אין קווינס איז אן אונטערגאנג, ס'איז נישט בעסער פון אהרן'ס ישיבה. עניוועי, זאגט מיר א טאטע, קאלט מיך אפ, און זאגט ר' נחום כ'מוז מיט אייך רעדן, זאג איך אקעי, נאו פראבלעם, אסאך מעגט איר רעדן מיט מיר, זאגט ער מיין זון קומט אהיים, ער האט זיך גענומען א שערל אין די הענט און ער האט גענומען א מאשין וואס ס'שערט אפ די האר, און ער זאגט זיין טאטן זעסט, די בארד, די פאות, א כפרה אויף אלעם, איך וויל אוועקגיין פון אידישקייט, איך וויל מער נישט קענען דעם גאנצן סיסטעם. פרעגט אים זיין טאטע, מיין טייער קינד, וואס איז געשען? זאגט ער, עס איז גארנישט געשען, דו ווייסט אז איך קום אהיים א גאנץ יאר און איך זאג דיר אז עס איז דא איינער און עס איז דא נאך איינער און די עלטערע בחורים מעסן אפ די יונגערע בחורים און איך פלעג דיר דאס אלעס זאגן, האסטו נישט געגלייבט. האסט נישט געגלייבט גיי שטעל דיך יעצט אויפן קאפ יעצט דארפסטו אויך שוין נישט גלייבן. בקיצור טאטע דו געדענקסט איך האב דיר אלעס געזאגט זאלסט אויסהערן נחום ראזענבערג הער אויס וועסטו וויסן ווי מען האלט ווייל איך קען דיר דאס נישט מסביר זיין פונקטליך איך קען דיר דען זאגן אז יענער נעמט ארויס מיין ערווה און ער רייבט עס אויס און ער מאכט מיך אויסלעקן זיין פיפיק איי איי דזשאסט קענט טאלק טו יו לייק דיס הער אויס נחום ראזענבערג ער רעדט דאך גרעפיק ער איז אין חרם פאר דעם. זאגט דער טאטע, כ'וועל דיר זאגן די אמת, כ'האב געהערט וואס דו זאגסט איבערן יאר, און כ'בין געגאנגען אין שול ווי אין סאקמער, קאקמער, יאקמער, באקמער, און כ'האב געפרעגט, זאג דו, האסט געהערט עפעס איינער נחום ראזענבערג א האטליין? זאגט מיר נחום ראזענבערג, איך הער אים נישט אויס, דאס איז די גרעסטע מנוול, ער האט אראפגעברענגט די יוגנט, ווען נישט ער וואלט יעדער געווען ערליך, דאס וואס דא טוט זיך, דאס איז סאקמערע ברעינוואש, בעלזער רב דער אלטער איז געווען אן אויסגעוועפטער איד, אזוי האבן זיי פארקויפט פאר אונז, אזוי זעמיר אונז אויפגעוואקסן. געקומען אויף ארץ ישראל, און ס'איז געווען אין אלול צייט, דאס הייסט ס'איז שוין געווען די וואך פון סליחות, האט מען אויסגערופן וויזשניצער בית מדרש, ביי אונז האט מען געזאגט איינס די סליחות אין ארץ ישראל, צוויי האט מען אויסגעקלאפט ס'פארט א באס אויף נתניה צום קלויזנבורגער רב'ס סליחות, ווער ס'וויל מיטפארן קען מיטפארן, ס'קאסט פינף. ווייס, צען לירות, נישט קיין חילוק. קומט צו מיר צו א בחור וואס איך האב געקענט פון דא פון סאטמאר, ער איז געווען דארטן פאר שידוכים אין ארץ ישראל, קומט ער און ער זאגט מיר אפשר קען איך מיט ענק מיטפארן, איך האב דאך נישט וואס צו טון דא, כ'בין דאך א טוריסט, זאג איך מיטן גרעסטן כבוד, קום איך וועל דיך באגלייטן ווייל איך פאר אויך צום קלויזנבורגער רב'ס סליחות, ווייל דארט וועסטו הערן א שמע קולינו דרשה עס וועט דיר אריין גיין אין אלע ביינער, שוין יעצט פאר מיר, איך קום אריין אין בית מדרש עס איז געווען פיר פארטאגס פיר, עס האט גענומען פון בני ברק פון צוויי ביז פיר אנצוקומען אויף נתניה. ס'קום מיר אן דארטן די גאנצע בית מדרש איז געווען פיל מיט בחורים מ'האט געלערנט מ'האט זיך געשאקלט אלעס און דער קלויזנבורגער רב איז געזעסן און ער האט זיך געשאקלט אזוי ווי א יונג יונגער בחור'ל געשאקלט פרעגט די גמרא און אזאנס האסטו נישט געזעהן נאכדעם געט מיך א פרעג דער בחור נחום איך שעם מיך דיר צו זאגן איך קען דאך נישט דעם קלויזנבורגער רב אפשר קענסטו מיר ווייזן פונקטליך ווער ער איז זאג איך אים זעסט דער איד פארנט דארט מיט די ווייסע בארד געזאגט דאס איז ער, זאגט ער דו ליגנער דו, דאס איז קלויזנבורגער רב, מ'האט דאך אונז פארקויפט אז ער גייט מיט א פראק און א צילינדער מיט א אפגעשוירענע בארד, זאג איך אים כ'וועל דיר זאגן דעם אמת, ער גייט טאקע א פראק מיט א צילינדער נאר וואס ס'איז געשען איז אז די בארד איז אים צוריק געוואקסן און ממילא אז ס'איז אים צוריק געוואקסן האט ער דיסיידעט אנצוטון א שטריימל. וואס בלאף מ'האט אונז פארקויפט. איך זאג ענק דעם אמת, נאך א מזל אז איך האב געוויסט אז ס'דא א באשעפער אויף די וועלט ווייל מיין טאטע האט עס מיר געזאגט, ווייל דאס וואס די רעבעס האבן אונז פארקויפט וואלט איך גארנישט געגלייבט, זיי זענען ליגענערס געווען. עניוועי, סאקמערע בלאף זענען שאסער נחום ראזענבערג. עיבי בעיבי שטיינס טאטע האט עס אויך געזאגט, ער'ט מיך מורא'דיג בא'עוול'ט מיט דעם, ווייל איך האב געוויסט וואס איך וויל, האט אים גאט געשטראפט, ניין איך האב זיין זון האב איך דאך זיכער נישט פארפירט, ווייל איך האב געזאגט מ'טאר נישט שטיפן אין די מחילה, איך האב נישט געזאגט מ'זאל זיך אפשניידן דעם פיפיק און ווערן א מיידל מיט צוויי גרויסע בריסטן. יעצט גייט ער ארויס מיט א מיידל וואס זי איז טאקע אמת'דיג א מיידל און ער האט אן מיט וועם צו שטיפן א געי מערידזש צוויי מיידלעך עניוועי ס'איז נישט וויכטיג בקיצור מ'האט דעם איד פארפירט און ער האט געהאלטן אז איך בין גאר די מנוול נאו פראבלעם כ'האב נישט קיין פראבלעם מיט דעם האלט ער מיך יעצט אפ וואס טוט מען די זון וויל זיך אפשניידן די בארד און פאות און ער וויל זיך גיין געזונטערהייט זיין וועג פרעגט ער מיך וואס מ'קען טון זאג איך אים הער אויס ער ברויך האבן סיריעס העלפ איך קען אים נעמען איך האב פאר אים אין מיין אפיס האב איך מענטשן וואס זאלן מיט אים מיטגיין צו די דאקטוירים צו די סייקאלעדזשיסט צו די סייקייעטריסט צו וועמען מען דארף וועט ער מיט אים מיטגיין עט נאו טשארדזש, און ס'קאסט דיך אויך גארנישט, ס'איז אלץ געקאווערט מיט גאווערמענט פראגרעמס, שוין, איז דאך א מחיה, ניין? יא, ברוך השם. כ'האב אים אבער געזאגט, זאלסט געדענקען, אויב מ'וועט דיר אפערן פופציג אדער הונדערט טויזנט דאלער און דו וועסט עס נעמען און דו וועסט מיך נוצן פאר דיין עי טי עם מאשין, דעמאלטס וועסטו האבן א פראבלעם מיט מיר, ווייל איך בין קיינעמ'ס נישט עי טי עם מאשין. עט די ענד אוו די דעי וויל איך ענק זאגן כ'האב צוויי פראבלעמס, קודם זעהט אויס ער האט אפגעקאלט זיינע ידידים נאכאמאל האט מען געזאגט גיי נישט צו נחום ראזענבערג דאס איז סתם א מניוול דאס איז סאקמער ס'דא דא א פרוי וואס זי איז א סייקאלעדזשיסט זי איז א לייסענס זי ווייסט אלע צרות וואס דא גייט פאר אין שטאט האט זי געוואלט עפענען ווייט אוועק פון וויליאמסבורג פאר מיידלעך א האום כ'ווייס צען מיידלעך אויפכאווען האט זיך סאטמאר אונטערגעשטעלט פיסעלעך און ס'איז איר נמאס געווארן. כ'מיין, א מענטש וויל טוהן א גוטע זאך, ס'ווערט יעדן נמאס, דאס איז אזא מעסד אפ קאמיוניטי אז ס'נישט דא דערגלייכן, קען נישט האבן אז צען מיידלעך וואוינען אין א האום, ווייל דעמאלטס איז דאך פשט אז אונזער חינוך טויג נישט, כאילו יעצט טויג עס יא, עניוועי, ס'איז א מורא'דיגע שרעק וואס דא גייט פאר. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער, ס'איז דא נאך א פראבלעם וואס איך גיי ענק זאגן וואס איך האב באמת א פראבלעם, ס'איז דא היינט א געזעץ, ווען איינער זאגט ער האט ליב געי, ער האט ליב צו שטעקן, ממחילת פאקט בחורים האט זיך ליב צו שפילן מיט יענעמס פיפיק און ער האט ליב אז מען זאל זיך מיט זיינעם שפילן טארסטו אים נישט זאגן ביי לא אז ס'איז ראנג די געזעץ איז דורכגעגאנגען צוויי יאר צוריק איך האב אים געזאגט וועגן דעם אונזער רפואה וואס אונז האמיר קעגן די אלע שמוץ איז אז אונז דארפמיר אפהיטן אונזערע קינדער און אונז דארפמיר זיי לערנען ווי עקלדיג דאס איז פארן אייבערשטן און פאר מענטשליכקייט נישט מען זאל זיך פארלאזן אויפן סייקאלעדזשיסט, ווייל אפילו ווען ער איז א אידישער סייקאלעדזשיסט זיי קאלן מיך אפ זייער אסאך מאל, איך ווייס נישט וואס צו טוהן, איך זאל אים זאגן אז מען טאר נישט על פי תורה, דאס וואלט געוען ריכטיג, אבער די פראבלעם איז אז איך קען גיין זיצן, איך קען פארלירן די לייסענס פאר דעם, און דער עולם וויל דאס נישט דערהערן, סאו יעצט זעמיר אונז אלע אין א דילעמא, פארשטייסט וואס דא גייט פאר? און די עיקר איז נאר זיך שלאגן מיט נחום ראזענבערג, יצחק שטערן האט זיך געשלאגן מיט נחום ראזענבערג, פארשטייסט? וואס איז סאקמער קאקמער יאקמער? באקמער, דאס איז איין וויכטיגע זאך וואס איז דא ממש יעצט עומד על הפרק און מען דארף עס וויסן אזוי צו הענדלען, און עטס ווילט עפעס וויסן? ס'איז זייער שווער עס צו הענדלען די רייט וועי, די תורה'דיגע וועג איז זיכער שווער עס צו הענדלען. די צווייטע זאך איז דא נאך א זאך, א מיידל זי איז א טיטשער און שי קרעקט אפ, זי האט געכאפט א נערוון בראך, נו זי מעג, קיינער זאגט נאך נישט אז מען טאר נישט, ווייל זי איז א טיטשער מעג זי נאך כאפן א נערוון בראך. איינער פון מיין משפחה נעמט קער פון איר, גייט מיט איר אין שפיטאל, אין מענטל אינסטיטושען, וואס קען מען טון? קען גארנישט טון, בקיצור אזוי ווי ס'איז מיינס א משפחה, אזוי איז ביי מיר אין שטוב, כ'האב ענק שוין געזאגט, ביי מיר איז סעקס אן אפענער שמועס, נישט שבת קודש, שבת קודש זינג איך זמירות, אבער מיט די קינדער און מיט די אייניקלעך, איך רעד מיט זיי זייער אפן, איך דארף דאך נישט אז יענער זאל אים קלוג מאכן און נאכדעם זאל איך האבן א חורבן, איך זאג אים לכתחילה, איינער טאטשט דיך ווי מ'טאר נישט, סקוויז היז באלס, קיק אים אין די באלס. עניוועי, דאס איז א משפחה מיינע וואס נעמט קער לשם מצוה אן א געלט. קיצער, זיצט אין שפיטאל מיט די מיידל, איין טאג נאך א טאג, איין טאג קלערט זי די העל וויט עווריטינג, איך גיי איר פרעגן אפן, זאג מיר, דו ווייסט וואס דאס הייסט מאלעסטעד? קודם געט זי א רוק זיך צוריק לייק איך ווייס נישט וואס דו רעדסט. שוין, א שעה שפעטער געט זי א זאג, דו ווייסט ס'דא אזאלכע מענטשן וואס האבן צו טון מיט מיידלעך און זיי טוען מיט זיי וואס מען טאר נישט, זיי טאטשן זיי ווי מען טאר נישט, בקיצער, געט זי א פרעג און זאג מיר וואס געשעהט אז טאמער מען דערציילט וואס מען האט געטוהן, איז בקיצור ענפערט די קרוב משפחה געשעהט גארנישט אז דו ווילסט נישט גיין ווייטער שטייט מען אויפן זעלבן פלאץ גארנישט נאטינג איז גאנא העפען, בקיצור אזוי ווי די מיין משפחה איז דאך נישט קיין פראפעשענעל און זי האט געוויסט אז די ערשטע זאך צו רואינען א קעיס איז מען זאל נעמען א נישט פראפעשענעל זאל זאגן מיינונג. פארטנער זאל יענעם לערנען, האט זי גראד געזאגט פארן סייקאלעדזשיסט פונעם האספיטל, די סייקייטריסט מיטן סייקאלעדזשיסט, זאלסט וויסן, דא איז די אינפארמעישן וואס איך האב, איז איט ווארט עניטינג טו יו? פראסיד וויט איט, ענד איף נאט, דזשאסט פלאש איט! סאו געס וואט? ס'קאכט זיך יעצט, מ'ווייסט שוין ווער אויכעט. די סייקאלעדזשיסט ס'נעמט זיי פינף מינוט צו דרייען רעדן פון שכם און פון יוסף, און פון דעם בינגאו גרויסע סטאר וואס ער פארקויפט ביליג, און אין צען מינוט ווייסן זיי אלעס. כ'וויל נאכנישט רעדן ווייל איך וויל נאכנישט אומברענגען משפחות אבער יא, א קרוב משפחה האט מיט איר געטון וואס מ'טאר נישט ענד איט באסטעד אוט ביי די עיטינט און די ניינטינט בירטדעי. אבער נחום ראזענבערג איז די מנוול. וויל איך אייך אבער זאגן, היינט וואלט איך גענומען א פידעל און געטאנצט הבה נגילה. היינט באדערט מיך גארנישט. ווייסט פארוואס? ווייל איך האב אריין געפאמפט מיין הארץ און מיין בלוט, די גמרא זאגט אין מסכת שבת אז אנכי ה' אלקיך, אנכי איז פיר ווערטער, א' נ' כ' י', דער אייבערשטער זאגט אני נפשי יהבה כתבה, איך האב עס געשריבן און געגעבן, דער אייבערשטער זאגט זיי נישט מזלזל אין די תורה, איך האב אוועק געגעבן מיין לעבן, מיין עצמיות אלוקית האב איך אוועק געגעבן אין די תורה, ס'איז נישט א בוק, ס'איז איין שטיק קדושה מיט פייער. איך זאג אויך די זעלבע, איך האב אוועק געגעבן מיין צייט, יארן, מיינע פלאנען, איך מאך יעצט דא דעם האטליין, איך זאג עס אריין, ס'יעצט דריי פארטאגס, יעדער שנארכעצט און שלאפט, איך זיץ ווייל איך ווייס מ'דארף וויסן וויאזוי מ'הענדלט ווייטער די מצב, איך האב מיר אריינגעלייגט מיין לעבן מיט מיין חיות, און נישט נאר מיין לעבן, נאר וויאזוי ס'שטייט דארטן ביי נח, שטייט ויאמר ה' לנח, צא גיי ארויס אתה דו ואשתך, קיצור, און

אלעס מוותר געווען, מוותר געווען עווריטינג, איין מזל אז פרנסה האב איך ברוך השם, ווייל ווען נישט וואלט איך דאס נישט געקענט טון, מוותר געווען מיין גאנצע שטוב אלעס, ווייל כ'האב נישט געקענט פארנעמען וויאזוי א אייגענער טאטע קען רעיפן זיין אייגענע טאכטער, כ'האב דאס נישט געקענט פארנעמען, א טאטע זאל קענען טאטשן אן אייגענע טאכטער אריינשטופן אין איר לאך, די גמרא זאגט אז ס'איז קעגן מאראל, ווייל מ'האט געהארגעט די יצר הרע פון קרובים. וויאזוי קענט עטס טון אזא זאך? עניוועי, ס'איז ביטער ווי א זית, און די קינדער קענען נישט ארויסקומען. יעצט, אמאל פלעג איך זאגן איך טראכט עצות וויאזוי מ'עט מאכן ווי א מיידל זאל קענען קאלן אין אהער מיט אהין, איך פייף ענק אן, גייטס אלע אין דר'ערד. איך האב ענק געזאגט ס'דא סאושעל ווארקערס, סייקיאטריסט, ס'דא האספיטעלס, טשעק אריין, דערצייל, גיי צו צו א פאליס, גיי צו אין די פריסינק, עטס ווילטס נישט פאלגן? איך בין א מנוול'ישע האטליין, און ווייסטו וואס, וועט עטס זען ווי עטס וועטס אנקומען. פארשטייסט וואס דא גייט פאר? ס'איז זייער זייער ביטער דער מצב, דער מצב איז נאך ארגער ווי דער עולם מיינט, און הער שוין ווען איינער פאלט אריין צו די גוים, צו די סייקייטריסט, סייקאלעדזשיסטס, לאחר המעשה, מען מוז אים געבן טערעפי, טאר מען אים אפילו נישט זאגן אז געי איז א שמוציגע זאך, ס'איז גאר א, איטס א, איטס א וועי אוו לייף פאר א לאט אוו פיפל. סא סאטמאר עטס האטס פארלוירן כלל ישראל. פאר אזא מין אויפפירעכץ קען איך נישט פארשטיין פארוואס דער אייבישטער האט געפירט אז היטלער האט זיי געלאזט לעבן, ס'איז געווען א גאנצע הצלה, מ'האט געראטעוועט, געראטעוועט, געראטעוועט, און ווען זיי גייען אלע אונטער, אונז זעמער עניוועי פארלוירן, אונז זעמער אונטערגעגאנגען, און דאונט טינק דיפרענט. שוין, יעצט זאל מיר גיין ווייטער. יעצט כ'האב געוואלט וויסן, דער יצחק לבנה, יצחק שטערן, אדמדמת, בהרת, דו שמוציאן וואס דו ביסט, דו נעמסט צוזאמען, דו מאכסט גאנצעטע צאמקונפטן, און מען בלעימט מדינת ישראל פאר אלעם, אונז זעמער טאקע גארנישט שולדיג, וואלט מען נישט געדארפט מאכן יעצט א גאנצע אסיפה און רעדן אפן מיט די מיידלעך און רעדן אפן מיט די בחורים און מאכן א פלאץ ווי מען זאל קענען גיין קאמפלעינען? עטס האלטס נישט אז דאס איז וויכטיג? מען דינגט סטעדיומס קעגן מדינת ישראל, מדינת ישראל האט איר גארנישט געטוהן, ס'איז געווען א מונקאטשער חסיד, זיין זון האט געהאט די באסעס פערלשטיין, יא, עפעס איין יאר האבן זיך די ציונים זייער צעלאזט, איז מונקאטשער רב האט יעדע הושענא אויסגעטייטשט אויף די ציונים, הושענא למען אמיתך, די ציונים האבן דאס, הושענא למען דאס, למען סודך אלעס, איז דער פערלשטיין איז געווען דער גבאי, א אונטערגבאי דארטן ביי מונקאטשער רב, נישט דער וואס האט געהאט די באסעס, זיין טאטע, און. נאכדעם איז מונקאטשער רב אריינגעגאנגען אין זיין צימער און האט אפגעשריבן די אלע זאכן, ער פלעגט אליינס שרייבן די אלע בחינות. פערלשטיין קומט אריין פרעגט ער אים, רבי טייער, איך וויל אייך פרעגן, אונז האבן שוין גארנישט געזינדיגט דאס יאר, אלעס זענען טאקע די ציונים שולדיג? מונקאטשער רב איז אזוי אין כעס געווארן ער האט גענומען דעם גאנצן פלעשל טינט האט אים געגעבן א גיס אין פנים, ער איז אריינגעקומען ער איז געווען אפאר וואכן עס איז געווען פול מיט שווארץ, פארשטייסט? מונקאטשער רב האט אויך געמיינט אז די ציונים האבן עס געטון, נישט די ציונים. האבן עס געטוהן ביי אים אין בית מדרש איז עס אין די בעלזער תלמוד תורה האט מען מכשיל געווען קינדער אין מונקאטש אין מונקאטש איז געווען א בעלזער תלמוד תורה וואס האט געהערט פאר בעלז און מען האט אים געלייגט אין חרם דעם שווארצן לייביש ווייל עס איז געשעהן דאס לאכן א גוטס ווען ר' ישכר בער איז געקומען אויף מונקאטש אויף שבת האט ער אים געגעבן אויבן אן צו זיצן פארוואס נישט יצחק שטערן זיצט אויך אויבן אן ביי זאליקא מען דארף מוראדיג צוזאמשטעלן וואס דא גייט פאר א אידישע טאכטער דארף גיין פרעגן א רב א שאלה? שי שוד נעווער העוו טו דא דעט, קודם איז דא א מאן, אן אשה אויב זי האט נישט קיין מאן זי איז אן אלמנה האט זי דאך נישט קיין שאלות, איז קודם איז דאך דא א מאן, און נאכדעם אז ס'איז נישט דא קיין מאן איז דא א רביצין מען גייט צו מען געט עס פאר איר, דעטס אין ארץ ישראל, יונה יונה האט געמאכט א ספר אויף מקוואות און אויף חציצות אויף טבילה, א דיק ספר, טרי אר פאר אינטשעס, איך האב מיט אים געהאט אמאל צו טוהן ווייל ער האט אמאל גע'פסל'ט א מקווה אין פלארידע, פרעג איך אים פארוואס איז עס.

נישט, דו ביסט נישט דא אין ירושלים, ס'איז דא זיבעצן מקווה'ס און מ'קען גיין ווי מ'וויל, עניוועי, איך בין געווען, כ'מיין כ'האב אים געקענט, איז יעצט ארויסגעקומען אז פרויען פרעגן און פרעגן, און א פרוי זאגט זי זעט נישט, ער זאגט פאר די פרוי, דו ווייסט אז קליינע בריסטן, זעסט נישט אויס גענוג סעקסי פאר דיין מאן, מענער האבן ליב א גרויסע, א דיקע, און זי איז געגאנגען צו א דאקטער און זי האט זיך אריינגענייט דארטן אימפלענטס, און זי האט שיינע אנגעבלאזענע בריסטן, און זי זאגט עס. מוטשעט איר, פארשטייט, דער מאן שלעפט עס און רייסט עס, און די אימפלענטס רוקן זיך. איט הערטס האר, יעצט דארף זי האבן געלט אז זי זאל קענען ריווערסן דעם אפערעישן, און זי האט עס נישט. דו כאפסט נישט וואס דער מענטש טוט מיט פרויען, רחמנא לצלן. און ס'איז דא אנדערע, ס'איז דא, אלעס איז מיט הקלטות, מ'קען עס נישט לייקענען. ער איז אליינס נתפעל וויאזוי מיט הרב חיים אז נשים חכמניות באגלייבט צו זאגן ס'איז כשר, ניינציג.

חי וקיים מיט אלעם, זאגט די גמרא, ווייל דוד המלך האט געזאגט, אלע מלאכים פון מזרח ומערב זיצן און פאפן אין בעט, און איך שטיי אויף חצות איך זאל לויבן דעם הייליגן באשעפער, ולא עוד, דאס איז נישט גענוג, איך זאל לויבן דעם באשעפער, איך מיין דאס איז אלעס, אלא איך בין דאך א מלך ישראל, מיינע הענט זענען פארבלוטיגט מיט א שפיר ושליא, שפיר ושליא מיינט די פלאצענטע, ווען א פרוי פארלירט א קינד פאלט ארויס די פלאצענטע, דארף מען וויסן צו דאס איז טהור צו דאס איז טמא, מיט דעם שפיל איך מיך א גאנצן טאג מיט בלוטיגע פלאצענטעס, מיט בלוטיגע פענטיהאוזעס פון פרויען, וועגן דעם איז ער דוד מלך ישראל חי חי. וקיים, די רבנים האבן אזא זאך אין זייער הענט, וואס דער אייבערשטער האט זיי געגעבן פון זיין חכמה, זאלן קענען מטהר זיין אן אישה לבעלה, אנשטאט זיי זאלן דאס טון, זענען זיי נאך מטמא די פרויען. מען זאגט דארטן ביי די ווידוי פון ערב יום כיפור, איך קוק מיך אום, אלע אייברים, אלעס איז צובראכן און נישט ווי עס דארף צו זיין. אונז האבן מיר א קאמיוניטי, עווריטינג דעט ווי דו איז מעסד אפ, סקרוד אפ.

ער האט נאך געשטימט אפאר וואכן צוריק האט ער נאך געשטימט ער מוז האבן גבירות אז סאיז רבותי יעצט מוז מען זיך אויססטרעיטענען אמאל איז מען געווען ביזי די רעפארם רעפארם רעפארם האבן דיר גארנישט געטוהן שלעכטס ווייל דער וואס האט געהאט צוטוהן מיט רעפארם האט נישט געהאט צוטוהן מיט דיר יעצט האבן מיר אפגעפירט א קאמיוניטי און איך ווייס נישט צו מען קען עס אפילו רעפארירן זיי פרעגן מיך מען קען נאך רעפארירן זאג איך כ'על דיר זאגן דעם אמת ווילאנג סאיז נאך דא איינע פון די אלטע שקצים וואס זענען ביי די פאוער עסטו קיינמאל נישט פארעכטן גארנישט דעטס איט ווייל יענער מיז דאך דעקן זיינע חזירים און ער מיז זיך אויך דעקן מיינסט ער איז אזוי געבוירן ער האט אסאך זנות געמאכט ביז ער איז אנגעקומען צו וואס ער איז אנגעקומען עס איז מוראדיג די מצב איז שרעקליך אבער אונז מיר זינגען זינגען ואמרתם כה לחי אדונינו בר יוחאי הערטס אויף מיט די משוגענע זאכן רבותי אונז זעמער אזוי מעסט אפ און נישט נאר אונז גאנץ יוראפ. אין ארץ ישראל פונקט אזוי מעסט אפ, מען האלט אין איין כאפן דארט אזאלעכע רבנים ס'איז אנבעליוועבל, ס'איז שוין נישט צום גלייבן, ס'איז שוין נישט דורכטראגבאר, נאר וואס היינט לאך איך פון ענק, איך בין געשטאנען איך האב געוויינט צו ענק, האט עטץ געלאכט פון מיר, היינט לאך איך פון ענק. יעצט דער ליצמאן ער איז פיניש, ער האט טאקע געווינען און איז געווארן נאכאמאל א שר, אבער זיי גייען אים אינוועסטיגעיטן, זיי זאגן אז זיי האבן גענוג עווידענס אז זיי קענען דעם מענטש איינזעצן, ער האט נישט נאר געהאלפן פאר חי לייפליין, פאר מלכה לייפער, ער האט געהאלפן פאר אסאך א זייערע, סאו די לצים אין ארץ ישראל האבן געמאכט אין די צייטונג א קארטון ווי ער זיצט מיט אלע פעדעפיילס און ער געט א זאג, סאו וואס? סאו וואט? זיי האבן עס נישט געטוהן שבת? ווייל דער גערער רבי איז דאך ביזי יעצט מיט שבת, חזיריי מעג מען נאר שבת טאר מען נישט. יעצט איך וויל ארויפלייגן, ס'דא איינער רבי שמעון ראסל, איז א וועלטס באקאנטע רעדנער, טשילדרען אויף די דרך פאר אלעם, כ'וויל ארויפלייגן א קליינע ספיטש פון אים, ס'געדויערט זיבעצן מינוט, ס'איז אויף ענגליש, און ער איז מסביר אז ווען מ'אביוזט איינעם סעקשועלי מוז ער גיין אויף די דרך ווייל ער טרעפט זיך מער נישט דאס פלאץ, ער איז זייער שיין דאס מסביר, און כ'וויל אז דר'עולם זאל אים אויסהערן, ער טוט וויסן וואס דאס הייסט אז מ'טאטשט א טאכטער אדער א זוהן. טרערטניג איז עס איר זענט. ער אליינס, ר' שמעון ראסל, האט אויך געהאט טראבל מיט זיינע קינדער, און ער האט זיי אלע צוריק געברענגט אויפן פלאץ מיט געדולד, איז א גוטער ידיד מיט אבי פישאף, זיי האלטן אז מען דארף ווי מען זאגט מיט די קינדער געדולדן. ער ברענגט דא א זוהר אז א מענטש וועלט זיך אויס אלעס אליינס, נישט נאר ער זאגט עס, ס'ווערט געברענגט אין איזשביצע און אנדערע ספרים אז דער מענטש וועלט זיך אלעס אויס, שטייט גרשון איז גר כקטן שנולד דמי, נישט פשט ער האט זיך יעצט מגייר געווען. גרשון איז גר, נאך פאר ער איז אראפגעקומען האט ער שוין אונטערגענומען זיך אז ער גייט ווערן א גר, די זעלבע אויך יעדער מענטש האט זיך אלעס אונטערגענומען און דער אייבערשטער געבט אים די אפערטוניטי און די טשענס אז יעדער זאל אויפהערן צו טון וואס מען טאר נישט און עספעשעלי אז מען זאל חלילה נישט סעקשועלי אביוזן די קינדער און יעצט איז רבי שמעון'ס יארצייט יעדער זאל טאנצן און פרייליך זיין און בעטן דעם אייבערשטן אז ער זאל אונז שוין ארויסהעלפן מיט אלעם וואס אונז דארף מיר, יעצט הערטס עס אויס.

און איז פשוט רבותי איף יו אנדערסטענד וויי איז סאו פשוט ביקאוס האו אן ערט דאס א טשיילד סורווייוו אין אר קהילות אין אר מוסדות התורה דאט אר טרייאינג סאו סטראנג טו בי מחנך אר טשילדרען אן טהרת הקודש ווער אלל אר מוסדות ווי טריי סאו הארד טו העלפ און מחזק די טשילדרען אן דיז עניינים וואט דאס איט פיעל לייק טו ליסען טו דעט דעי אפטער דעי אפטער דעי

די פאטענשעל עווענטשעל רעפעטישען עז דעי היט פיובערטי ענד דעי ניד טו עקספלויט ענד דו מאר סאו דעי טאטש מאר קידס.
ס'ווערט געברענגט אין די ספרים אז מ'האט אויסגעריסן די יצר הרע פון עבודה זרה. פרעגן אסאך ספרים פארוואס האט מען נישט אויסגעריסן די יצר הרע פון מינות? מינות איז דאך פונקט אזוי דעינדזשערעס ווי עבודה זרה, ס'איז נאך מער דעינדזשערעס ווייל עבודה זרה איז היינט שוין נישט אזוי שייך, אבער מינות איז היינט אויך שייך. זאגן די ספרים. אין ליבאוויטשער ספרים שטייט עס און אנדערע ספרים ווייל מינות האט אחיזה אין די תורה אז די ביסט א כופר זאגסטו חלילה ס'נישט דא קיין באשעפער לייקנסט אלעס מינות איז אז די טייטשסט אריין אין די תורה דיינע שייגעץ שטיק ממילא האט עס אן אחיזה אין די תורה איז אז מען וויל אויסרייסן מינות מוז מען אויסרייסן די גאנצע תורה און דאס קען מען נישט די וועלט האט נישט קיין קיום אן די תורה יעצט איך וויל ענק זאגן ווי ווייט ביטער דער מצב איז. איינער פרעגט מיך וויאזוי קען זיין אז א רב האט געזאגט פאר א פרוי אזאלכע מיעסע זאכן און זי האט נישט ארויסגעוואקט אויף אים? די קשיא איז גוט, נאר איך פרעג וויאזוי האט נחמיה וועבערמאן געקענט זיין א טערעפיסט אן א דעגרי אויף פרויען אויף מיידלעך וואס זיי דארפן האבן וואס זיי האבן פראבלעמס? ס'איז דא א פרוי וואס איך קען זי איז א שטיקל אזוי א ווייטע משפחה פון מיינס א קרוב, זי זאגט מיר זי איז אלט פֿינף און פֿערציק היינט זי קען נישט קיין שידוך טון פארוואס? ווייל ס'איז געווען א חזר. עטס געדענקט'ס ראביי נוהאוז? ער האט געהאט בית יעקב, ער און די קינדער געווען אזעלכע אנגעהיצטע חזירים, און זיי, ער האט איר בועל געווען, שי יוזט טו בי היז סלעיוו, און נאו שי איז פינישד פאר לייף. איך וויל ענק זאגן רבותי עטס זאלטס פארשטיין, מיין דזשאב איז נישט צו מאכן א קלין קאמיוניטי, מיין דזשאב איז ענק צו זאגן רייט פראם ראנג, איף יו וואנט טו ליוו אין דעם דרעק און דעם טינופת וואס עטס האטס געלעבט ביז יעצט, געזונטערהייט, גאו אהעד. באט די אנדערע וועלן זיך מוזן גיין ווייטער ביקאוז אונז קען מען מיט ענק נישט לעבן, מען גייט יעצט ארויס פארן אין קעמפ סגייט זיין אזויפיל חזיריי אז סגייט זיין א שרעק, כהאב ענק געזאגט מען דארף קויפן א קליינע באטן און מען קען ווידיאון אלעס, סגעווען א טאטע מיט אפאר יאר צוריק ער האט מיר געזאגט אז זיין זון זאגט מען טאטשט אים, סדא א איד וואס ער הייסט שלמה ישראל מייזעלס ער איז די זון פונעם אלטן ווייצענער און און די טאטע האט געקויפט אזא קליינע. באטן און מען האט געזען ווען ער טוט אים אויס דארטן אין סווימינג פול האט ער אים גערופן אלץ אין א זייט דארטן און ער האט אים אזוי געטון וואס מען טאר נישט, מען האט זיך נישט געקענט לייקענען מען האט אים געמוזט ארויסווארפן, ער איז דאך אבער א מייזעלס מוז מען דאך אים געבן כבוד, אזוי ווי אהרן האט א איידעם מייזעלס וואס ער האט געטאטשט אן אשת איש ס'גייט ארויסקומען. איז למעשה עס גייט ארויסקומען נישט יעצט ווען אהרן וועט שטארבן איז למעשה איז האט מען אים געמאכט אז ער איז אין סאטמאר איז ער ביי די פרויען דארטן ווי מען שרייבט איין די קינדער מיט די באסעס מיט אלעם פארשטייסט ס'אפשר בעסער אזוי ווייל אזוי כאפט ער אן אשת איש איז דאך שוין א נארמאלע זאך ער וועט אנשווענגערן אן אשת איש איז ער כאטש מקיים פריה ורביה ער כאפט א קינד ער הארגעט אים אפ דאס איז דאך סתם זרע לבטלה איז אנבעליוועבל וויאזוי די סאטמארע קרוקס ארבעטן יעצט האט ער איין זון וואס האט שטארק מצליח געווען אין מסחר און ער האט אים געבויט א שול ער הייסט קאמי קרוב דארטן ביי די הייוועי לעבן לעבן סאטמאר קאמי קרוב סאו וויאזוי קענסטו אויסרייסן די חזירים וואס דאס איז אריין געלייגט אין די רעבישע משפחות מיט מיט אלעם און אונז דארף מען שרייען וויפיל מען קען און מען דארף זיך מאכן אייגענע מוסדות מען דארף האבן די אלע קאקמערע סאקמערע אין דר'ערד דאס איז פאליטיק פאליטיקס זענען זיי מוותר אויף אונזערע קינדער פאר זייערע פאליטיקס קיצור דער האט געהאט אזא מין באטן ער האט עס געקויפט ער האט מיך געפאלגט יארן צוריק און.

דארף זי מאכן אביסל גרעסער ס'זאל זיך שאקלען, דיין מאן זאל ווערן מער עראוזד דערויף, און זי איז געגאנגען, זי האט זיך נעבעך אריינגעלייגט אין א האספיטעל, זי האט זיך אריינגעלייגט אימפלענטס אינעווענדיג, און זי, שי דאזענט לוק גוד וויט איט, און ס'טוט איר וויי, דער מאן כאפט עס אן, און איטס נאו גוד, יעצט זוכט זי געלט איינער זאל איר העלפן עס ארויס. און שי נידס מאני פאר דיס. ער ווייסט דאך וואס דא גייט פאר, עס איז דא צען ריקארדינגס וואס דער רב האט גערעדט יא ער איז אן ערנסטע רב ביי די ביי די רבנות אין מקוואות אין אין אויף טהרת המשפחה אויף חציצות ער האט געמאכט א ספר רבותי די בולשיט העז טו סטאפ איטס גאנע סטאפ די שאלה איז נאר אז עטץ צוהעלפן וועט עס דויערן ווייניגער אין טאמער נישט וועט עס דויערן נאך א יאר צוויי אינז גיימער נישט אויפגעבן ווער נאט העיר טו גיוו אפ די אלע זאכן וואס דא איז פארגעגאנגען איך בעט דעם עולם עס קומט יעצט זומער איר גייט שיקן די קינדער אין קעמפ. מאך שור אז זיי האבן א הידען דעווייס אן וואס דאס זאל קענען זאגן דעם טאטן און די מאמע פונקטליך וואט איז גאוינג אן אין די קעמפ, און אז די קעמפ גייען זאגן זיי לאזן נישט זענען נישט מסכים זאלט'ס זאגן דעמאלטס גייען מיר נישט אין די קעמפ לעטס אלל וואק אוט, זיי זענען נישט שטערקער פון די מענטשן. ס'איז ברוך השם ארומגעפארן בריוון אין בארא פארק אז דער נייער אסעמבלימען שמחה אייכנשטיין האט אויפגעטון גרויסע זאכן, אזוי ווי די גאווערמענט געט דאך יעצט געלט פאר סעיפטי און פאר סעקיוריטי איז עס געבן זיי פאר געוויסע בנינים, בנינים איז האט ער אויפגעטוהן אז מען זאל געבן פאר זומער קעמפס אויכעט ווידיאוס מיט סעקיוריטי. יעצט אויב ער האט דאס ערלעדיגט האט ער ערלעדיגט א געוואלדיגע זאך. די שאלה איז נאר די לאקעל ענד יוזער וואס אונז גייען מיר טוהן מיט דעם. קודם קען זיין מען טוהן אזוי ווי אין קרית יואל מ'עט זאגן דעם אינגערמאן לייג אריין א שוואכערערע קעמערע, אדער מיר טוהן אזוי ווי אין באבוב וואס ס'איז דא די קעמערעס און מען האט עס געהייסן ער זאל עס אויסמעקן, ער האט געטוהן א טובה ער האט עס אויסגעמעקט. ווייל אונז האמער פון צוויי עלטערן אז זייערע קינדער זענען געווען וויקטעמס, ער האט זיך נישט באגענוגט מיט איינעם, סאו וואס גיימער אונז אויפטוהן? אז איך ווער יעצט געוואויר אז דא איז דא א תלמוד תורה וואס זיי האבן בכלל נישט אינעווענדיג אריינגעלייגט די ווידיאוס, איך האב שוין איבערגעגעבן פאר די גאווערמענט דאס, עס גייט פאר א העווי אינוועסטיגעישן, עפעס א משוגענער קאלט אויף דו ווייסט נישט וואו איז נאר געמאכט צו לייגן אינדרויסן, סאו אויך דאס גיימער געוואויר ווערן, צאקמער קאקמער מיט ענקערע שייגעץ שטיק, ס'איז דא אויף טרופ עוועניו. נישט דא אינעווענדיג קיין. נאר אינדרויסן, נישט דא קיין קעמערעס אינעווענדיג, און מען האט אנגעמאכט א יונגעל, זייער ביטער, מען מוז גיין צו די רעגירונג, איך האלט אינמיטן האנדלען מיט זיי, מען מוז זאגן אז די גאנצע אידישקייט איז איין פול אף בעלאוני, איך האב זיי געזאגט, איך האב געהאט אן אפוינטמענט, איך האב מיט זיי גערעדט, איך האב זיי געזאגט איך וויל דיר זאגן א זאך, ס'איז דא א גאנצע קאנטערווערשעל אישו צו מען מעג געבן א נידל אז מען זאל נישט באקומען מיזעלס, זאג איך אז ס'איז דא נאך א נידל, ס'איז אריינצופלאגן א קינד אין די ביהיינד מיטן פינעס, זאג איך און דאס איז ביי אונז געווען מותר לכתחילה ביז איך האב עס פראבירט אפצושטעלן און ס'גייט גוט ברוך השם, פרעג איך סאו ווי זענען די גיידליינס? א נידל טאר מען אים נישט געבן ווייל ער וועט ווערן אינגאנצן משוגע און צודרייט. טרייט, אוטיזם הייבט זיך אן פון דעם, אזוי ווילן זיי אונז איינרעדן, און אז מען שטופט אריין א קינד אין די ביהיינד א פינעס, וואס געשעהט? זאגן זיי, יו נאו ראביי, יו רייט, וואלד יו גיוו אס אן אינטערוויו? זאג איך אים, ביי אלל מינס, פוט מי אן סי ען ען, אדער פוט מי אן אן פאקס, איי דאונט קעיר, איי וויל טעל דעם עקזעקטלי וואט קיינד אוו קאראפשען גאוס אן אין דיס קאמיוניטי. יעצט איז דא נאך א זאך, מען האט ארום געשיקט א ראובאו קאל, איך וויל איר זאלט עס הערן ווי מען איז מוחה קעגן לעבאוויטש לעבאוויטש לעבאוויטש לעבאוויטש. שוויין, זיי זענען אפיקורסים, אונז זעמיר די מאמינים, יא, ווייסט דאך שוין וויאזוי ס'גייט. כ'וויל ענק זאגן, ס'איז געווען איינער ס'האט געפירט קעמפ סטערנבערג, ער האט געהייסן ראני גרינוואלד, ער האט אונז פארציילט אז די רבי דער דברי יואל האט עהם גערופן אין תשכ"ח און געזאגט מיין ישיבה איז אינפעסטעד מיט דראגס, כ'וויל וויסן וואס מ'טוט. האט ער געזאגט נו, די רבי פארט זיך אויף פלארידע, רוהט זיך אויס, איך וועל אייך צושטעלן אלעס. למעשה די רבי איז צוריק געקומען האט ער געכאפט א סטראוק, פלעג איך אסאך רעדן מיט דעם ראני גרינוואלד פלעגט ער מיר זאגן אלע שמאטעס און אלע דזשאנק און אלע גארבידזש וואס סאטמאר קאקמאר ווארפט ארויס פיק איך אויף און איך מאך פון זיי פיינע וואוילע אידן, אידישע טעכטער מיט אידישע קינדער. כ'וויל ענק זאגן איין זאך, אונז האמיר אזויפיל דראפאוטס און אזויפיל זענען געגאנגען או טי די, און לעבאוויטש פיקט זיי אויף ווארלד ווייד. ווארלדווייד און אין אמעריקע דא און דארט, פאר זיך נישט אויס אויף לעבאוויטש, דו קומסט אן צו זיי מער וויפיל זיי קומען אן צו דיר, טריי טו אנדערסטענד דעט, איך ווייס דאך וואס ס'גייט פאר, ווי נאו עווריטינג דעטס גאוינג אן טודעי, סאו שטויס נישט אידן, ביז יעצט איז געווען די רבי אן אפיקורס, יא יעצט ער איז שוין געשטארבן, סאו וואס איז יעצט, יעצט זענען זיי אלע אפיקורסים, הערטס אויף מיט די שטות'ן, סאטמאר, נאובאדי בייס דיס גארביטש ענימאר, יצחק שטערן, יצחק לבנה, ער, אונז לערנען אידישקייט, וואס הייסט אמונה און וואס הייסט נישט אמונה, הערטס אויף מיט די שטות'ן, לעבטס אויף די וועלט און ווערטס נארמאל. יעצט רבותי, א גוטן און א פרייליכן שבת, און א גוטן און א פרייליכן זומער, און דער זכות פון ר' שמעונ'ען זאל אויף גאנץ כלל ישראל מגין זיין מ'זאל שוין אויסגעלייזט ווערן פונעם גלות.